ודבר השם מירושלים. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז דער רב מעצגער, יונה מעצגער, וואס מ'האט אים איינגעשפארט, מעצגער, הסגר, עפעס ענדליכע ווערטער, איז געווען אז ער האט גענומען שוחד מיליאנער דאלער, דערווייל יעצט קומט ארויס ער איז גאר בועל געווען אשת איש מיט אנדערע חזיר'יי אויכעט, און קען זיין ער האט געשטופט אין תחת אויכעט, קען זיין געמאכט משכב זכר, ס'וועט נאך ארויסקומען, ס'איז נאך גארנישט אזוי פויגלדיג. דער אייבערשטער האט פיינט א זקן נואף, ביסט שוין אן אלטער איד, לאז שוין לעבן, ביסט געוען יונג האט דיר דער אייבערשטער געגעבן די תאווה כדי זאלסט קענען האבן קינדער, אבער יעצט ביסט שוין אלט, גענדיגט, ביסט א זקן נואף, דאס האט דער אייבערשטער פיינט, ביסט א רב, האסט אלעס גאוינג פאר יו, דרייווערס, שאופערס, א פענשען, אלעס וואס דו ווילסט האסטו גאוינג פאר יו, פסק'נסט שאלות, ס'טוט זיך, גייסט גנב'נען געלט, גייסט נעמען שוחד, און גייסט נאך טאטשן פרויען, פוי, עניוועי, ס'פארט יעצט גוט. גערעכט. סאו זעהט אויס דאס ווארט רב מאכט מ'זאל ווערן סעקסי מיט הארני, אזוי זעהט אויס, ווייל די רבנים אין אמעריקע טוהן דאך אויך די זעלבע, איצעלע פּימפּ איז א רב, שטעלטס ענק פאר. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז ס'טוט זיך דעוועלאפן א שיינע מעשה פון איינעם סופאזעדלי א חשוב'ער בנן של קדושים, וואס ער האט געטאטשט זיינס א קרוב משפחה ווען זי איז געווען א יונג מיידל, און ביי די מידלערע יארן זענען זיי ביידע געגאנגען צו א דאקטאר, א סייקאלעדזשיסט, און מען האט זיי גע. איינע פון די שאלות איז געווען לויט וויאזוי זי האט גע'עקטעד, האט מען אים געפרעגט, ווער יו עווער מאלעסטעד אלס א גערל? זאגט זי נאו! און געט זיך א שטעל אויף און זאגט יעס איי וואס! און דעמאלטס איז דער מאן עס געוואויר געווארן און עס איז געווען א שאנדע פאר יעדן. יעצט פארוואס וויל איך רעדן דערפון? כ'וועל ענק זאגן פארוואס, מ'לערנט זיך פון דעם ארויס א גרויסע זאך. דער נאמען פון דעם גרויסן צדיק איז. שלמה ישראל מייזעלס וואס ער איז אויכעט פון די הני עכברי רשיעי זיין טאטע רבי יוסף משה האט זיך גערופן ווייצענער רב. יעצט פארוואס וויל איך רעדן דערפון, וועל איך ענק מסביר זיין. די גאס געדענקט אז ס'איז געווען א שידוך פון א מיידל. וואס דאס איז געווען זיין טאכטער, זי איז געווען א כלה פאר די חופה, צו מיטן די חופה, צו נאך די חופה, פארן יחוד שטוב איז זי אנטלאפן ווייל זי האט נישט געוואלט אנטוהן א צוגעדעקט שייטל מיט א שפיצל, די אלץ איז פול אוו בעלאוני, זי האט מסתם מורא געהאט חתונה צו האבן, ווייל פונקט ווי ער האט געטאטשט א פרעמדע האט ער געקענט טאטשן זיין טאכטער אויכעט, און די סימנים וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען די גאנצע חתונה איז געווען דעט שי וואס פראבעבלי פארסט און איט קעים טו א פוינט ווער שי קרעקט אפ און שי קודנט טעיק איט ענימאר, סאו קודם וועט עטס ענק אויסלערנען מיט וועם מ'האנדלט. און ווער די רבנים זענען, און פארוואס זיי האבן געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם, און דער קאזין זיינער, דער פאשראנער, ער איז געגאנגען אונטערשרייבן, ווער האט דיך געפרעגט, ווער ביסטו שאפראן רב, דו ביסט ביי אונז א לאו לייף א גארנישט, א געלטס מענטש, דעטס אלל יו אר, יעצט עמיר גייען נאך א סטעפ פארווארד אויכעט, ער האט צוויי זין וואס האבן זיך ביידע אפגעקאסעט די בערד, די עיקר איז מען זאל גיין מיט סטראקעס, זיי האבן זיך אפגעקאסעט די בערד, און איך ווייס נישט וויפיל אידיש זיי זענען. סאו רבותי, דאס זענען די רבנים מיט די רעבישע קינדער. כ'האב נאר געוואלט אז זאלסט וויסן קלאר מיט וועם מ'האנדלט דא און וואס די רבנים זענען. יעצט, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן דער בנין דוד, און דער שלמה ישראל האט געמאכט א בנין אב, נישט קיין בנין דוד נאר א בנין אב.

ער איז געווען דיין אין ווייצן, דער רב איז געווען דער מעשי למלך. דער ווייצענער דיין איז געווען א רב אין ניימארק, און ער האט דארט געהאט א ישיבה, ער איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, אונז האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם, און למעשה איז ער געווען נאר דיין נאכדעם אין ווייצן, פון ניימארק איז ער געפארן אויף ווייצן. יעצט דער ווייצענער האט א זון וואס ער הייסט יוסף משה, ער איז אוועק איך מיין א יאר צוריק צו אנדערטהאלבן יאר צוריק. דער יאסע משה האט זיך גערופן ווייצענער רב. יעצט דער יאסע משה האט א זון וואס ער הייסט שלמה ישראל. דער שלמה ישראל דער איז דער באוויסטער חזר וואס אונז גיימער רעדן יעצט פון אים. ער האט צוויי זון וואס האבן זיך שוין האלב אפגעשוירן די בערד. און ער האט די טאכטער וואס איז געווען ביים דזשירקע רבי, דער דזשורקאוו רבי, איז זי געווארן שיעור א שניר דארט. יעצט ער האט אויך א זון וואס ער הייסט בעריש, וואס ער האט אן איידעם וואס ער הייסט מרדכי אהרן, ער איז דער טאטע פון דעם חייל, און ער איז אויכעט דעם איהעלער'ס אן אייניקל. יעצט דער שלמה ישראל האט א שוואגער וואס ער הייסט מענדל שטיין, וואס ער איז עיבי בעיבי'ס טאטע. כ'ווייס נישט ער איז א יונגל צו א מיידל באט וואטעווער איט איז סאו דאס איז די האול פעמילי בקיצור. יעצט לאמיר צוגיין דא צו דעם שלומי ישראל. שלומי ישראל האט צוויי קינדער וואס זענען שוין האלב אויסגעטוהן פון אידישקייט, כ'ווייס נישט וויפיל נאך ער האט, און ער האט די טאכטער וואס זי האט געדארפט ווערן דעם דזשורקאוו'ס רבי'נס שניר. סאם האו שי טשיקענד אוט און קיינער ווייסט נישט, מ'האט איינגערעדט דעם עולם שטותים מיט הבלים אז דאס האט צו טון מיט מ'דארף זיך אנטון א שפיצל מיט א שמיצל, איך האב גראד געזאגט דעמאלטס אז איך האב עס געהערט, דער'ס מאטש מאר טו איט דען דעט. ווייל אויב ס'איז נאר די שפיצל מיט א שמיצל, נארמאל וואלט מען איינגעגאנגען וויאזוי די כלה וויל, און מיט די צייט וואלט מען זי שוין איבערגעמאכט. כ'האב ענק שוין דערציילט א מעשה פון פאפא רב. פאפא רב האט געהאט איינער פון זיינע חשוב'סטע תלמידים, ס'איז נישט געגאנגען א שידוך, און די ווייבל האט געוואלט אז מ. די כלה ו. די מדוברת האט געוואלט מ'זאל זיך נישט אפשערן, און ער האט געזאגט ער מוז פרעגן פאפא רב, און ער האט זיכער געוואוסט אז פאפא רב וועט זאגן חס ושלום, מ'טאר נישט איינגיין אין אזא שידוך, און דערווייל האט אים פאפא רב געענטפערט, ניין, גיי איין, טו דעם שידוך. און דער אייבערשטער האט געהאלפן, א פאר וואכן נאך די חתונה האט זי געזען אז צו מאכן די האר און נאך דעם שייטל אויף דעם איז זייער א לאנגע ארבעט, האט זי געקלערט ווער ברויך עס האבן און זי האט זיך אפגעשוירן אינגאנצן, אבער למעשה די נישט אפשערן האט נישט אפגעהאלטן דעם שידוך, כאטשיג פאפא רב איז דאך געווען פון די גדולי אונגערן, און דארט איז דאך דאס געווען ממש יהרג ואל יעבור, נאר יעדער. גדול האט זיין ווי מען זאגט וועג וויאזוי זיין דעת תורה טראגט אויס וויאזוי מען זאל אמאל קענען ברצותו מקצר וברצותו מרחיב און אזוי ווייטער אבער אונז האמיר אלע פארשטאנען די מענטשן וואס זיי טוען אין אביסל בין אדם לחבירו ווייסן אז דאס איז געווען נאר א דזשערק אף תירוץ. גוטס. ווייל דאס איז דאך נישט נולד געווארן די לעצטע מינוט אז ער גייט זיך נישט אפשערן, מען האט דאך שוין דאס געוואוסט פריער. און וואס האט מען געווארט ביז נאך די חופה, איך ווייס נישט ווען זי איז אנטלאפן, אינמיטן די חופה, נאך די חופה, ס'איז נישט קיין חילוק, אבער למעשה יעדער האט געוואוסט ס'איז פאוני בעלאוני. יעצט איז אזוי, דאס זאג איך, ס'איז סתם מיין אייגענע פילאסעפי, און איך נעם אויף דעם זעקס מיליאן פיר הונדערט טויזנט דריי הונדערט און פופצן דיסקלעימערס. איט לוקס לייק אז דער שלמה ישראל מייזעלס. איך הער גראדע אז ער ארבעט אין סאטמארע אפיס, כ'וואלט מיך געוואלט וויסן מיט וועלכע ווייבלעך ער קומט אין קאנטאקט. איז דער חזיר, שלמה ישראל מייזעלס, דער האט צוויי שוואכע זין און ער האט די טאכטער, און ער איז געווען דער וואס כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז ער האט געטאטשט זיינס א משפחה, א קרוב משפחה, און שטעל דיר פאר, זי איז שוין א באבע און יעצט קומט עס ארויס. ס'דא פראבלעמען ביקאויז דאס רייסט דעם מענטש א גאנץ לעבן, און זי האט מודה געווען פארן סייקאלעדזשיסט יא אז איר א משפחה, שלמה ישראל מייזעלס איז געגאנגען איינשטיין ביי זיי אינדערהיים, און די עלטערן זענען אוועקגעפארן אויף פלארידע צו וואו, און מ'האט זי איבערגעלאזט אין גוטע הענט ביי משפחה, און ער איז געקומען און ער האט געמאכט די מעשה מיט איר, שוין דאס איז עס. און איך רעד דערפון באריכות וועגן אפאר זאכן, ווייל קודם ווייל אייבי בעיבי שטיין'ס טאטע האט דאך געזאגט אויף מיר אז איך האב אונטערגעברענגט גאנץ כלל ישראל'ס יוגנט, האב איך געוואלט זאגן מיט אן עקסעפשן, גאנץ כלל ישראל האב איך טאקע אונטערגעברענגט, אבער איין זאך, אייבי בעיבי שטיין האב איך נישט אונטערגעברענגט, און אויך. דיינע צוויי זין, די וואס זיי קאסען זיך די בערד, האב איך אויך נישט אונטערגעברענגט, ווייל זיי האבן דאס געטוהן נאך פאר כ'האב געהאט דעם האטליין, און די טאכטער וואס איז אוועקגעלאפן פון די חופה האב איך אויך נישט אונטערגעברענגט, נאר ווער האט זי אונטערגעברענגט? דו שלמה ישראל, מאוסט פראבעבלי, און אויכעט דיינס א קרוב משפחה וואס דו האסט זי געפאטשקעט און געבאברעט ווען זי איז איינגעשטאנען ביי ענק אפאר טעג וועגן די עלטערן זענען אוועקגעפארן. סאו דעי איז עקסקלודעד. אמאל האט א שיכור געזאגט ער שווערט ער'ט מער נישט טרינקען. זאגט ער אבער חוץ אזוי, חוץ שבת און יום טוב וואס דאס מוז מען, און חוץ ווען ס'גלוסט, און חוץ ווען מ'מוז, מ'מוז מיינט מען ווען דאס געטראנק מאנט. באט עניוועי, איך וויל עס נאכאמאל קלאר מאכן, הן עכברא רשיעא, זאלסט קיינמאל נישט געבן קיין סטעיטמענטס אויף מענטשן דזשאסט ביקאז יו וואנט טו דעפענד יורסעלף, זיך געגאנגען זאגן אז איך, נחום ראזענבערג, איך האב אונטערגעברענגט גאנץ אידישקייט. דאס איז מענדל שטיין, דאס איז אייבי בעיבי שטיין'ס טאטע, און ער איז א שוואגער מיט שלומי ישראל. און שלומי ישראל, דיר וויל איך זאגן, דו ביסט אן ענימעל און א פיג, דו האסט אנגעטון אסאך רשעות, נאר אזוי ווי דו ביסט דאך א רבי'ש קינד האסט דאך נישט געקענט גיין אין מאנהעטן זוכן אזוינע, האסטו עס געזוכט ביי דיר אינדערהיים, און דאס איז וואס כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך, ס'גייט ארויסקומען. ס'גייט ארויסקומען, א, וועט דיך יעדער פרעגן פארוואס איך האב עס געהאלטן ביז די וואך, פארוואס האב איך עס נישט געזאגט גראד פאריגע וואך, און דו קענסט דאך אלע סאקמערע קאקמערע אזיאטישע וועגן, אה נחום ראזנבערג האט געוואלט באקומען הונדערט טויזענט דאלער, און למעשה האבן זיי נישט געהאט צו געבן, האט ער עס ארויסגעגעבן, ער האט זיי געגעבן א וואך צייט, ווייל ער האט געוואלט באקומען די הונדערט טויזענט דאלער, ס'איז נישט אמת. אמת. ס'איז שקר, כ'האב געמוזט רעדן מיט די פערזענליכע מענטשן וואס זענען נפגע געווארן און וואס זענען געווען ביי סייקאלעדזשיסטס ווען ס'איז ארויסגעקומען די זאך, ווייל איך האב נישט געוואלט אז ס'זאל הייסן כ'האב עס געהערט עד מפי שד און עס איז א בבואה ביינאכט, ס'איז געווען א שד וואס האט גערעדט, ניין, איך האב גערעדט מיט די באטרעפנדע. סאו וויל איך ענק זאגן, דאס זענען אונזערע רבני'שע משפחות, שיינע אידן משפחות, איך זאג נאכאמאל, א נארמאלער בעל הבית טרויט זיך נישט, אין זיין וויסטן חלום טרויט זיך נישט, צו לעבן מיט אזא מין שמוץ און מיט אזא מין זנות ווי די רבנים האבן געלעבט די גאנצע צייט, טרויט זיך נישט א נארמאלער מענטש. יעצט האט מיך שוין אנגעקאלט אסאך רבנים לעצטנס מען זאל שוין אויפהערן מיט די רבנים, מען זאל אויפהערן, האב איך זיי מסביר געווען אזוי, ווי לאנג עטס האטס אונטערגעשריבן אויף א מענטש, דאס אונטערשרייבן בלייבט ביז משיח קומט, און מסתם נאכדעם אויך. און היינט בין איך פראוד דערמיט. באט למעשה עטס האטס געטון א פאולט, און ווילאנג עטס טוטס נישט אין פאבליק אונטערשרייבן אז עטס האטס געטון א פאולט, און עטס טוטס נישט אונטערשרייבן אז עטס שטעלטס ענק צו צו די מערכה, היינט ברויך מען ענק שוין נישט בעסיקלי, נאר עס טוט ענק לייד פארוואס האטס עטס די גאנצע צייט אויפגעהאלטן די מערכה, ווייל דאס האט געמאכט נאך אסאך וויקטימס משך די יאר. ביז דעמאלטס וועל איך אויף ענק האקן שטיקער וויפיל ס'גייט אריין, ווייל עטס מוזט פארשטיין, איך בין נישט ענקער בהמה, כ'האב מיט ענק אינאיינעם נישט געפאשעט חזירים, און נישט מיטן פלאטוטשענער רב, און נישט מיט די אלע הויך שטאפלערס אין סאטמאר געווען א בעלזער געווארן א סאקמער און קאקמער און די אלע, איך בין קיינמאל נישט געווען אינוואלווד אין סאטמארע פאליטיק, קיינמאל נישט, כ'האב מיך געהאלטן ווייט דערפון. ביי מיר איז דער דברי יואל געווען אן איש אלוקים קדוש, און כל משרתיו זענען געווען. טומאה מיט טומאה, זיי האבן אונטערגעברענגט אידישקייט, און במילא אז איך האב מיט ענק נישט געהאט גארנישט, האט עטס נישט געהאט קיין שום רעכט מיך צו אטאקירן, פונקט ווי עטס אטאקירטס נישט די אלע מענטשן אין ארץ ישראל וואס זיי זיצן אין כנסת, און די אלע אנדערע זאכן וואס איז נישט אויסגעהאלטן לויטן רעבנ'ס שיטה, מען אטאקירט קיינעם נישט, מען לאזט יעדן לעבן, איך האב מיט ענק נישט, איך האב מיט ענק קיינמאל נישט געהאט, און איך וויל ווייטער נישט האבן מיט ענק, און אז עטס האטס גענומען מיין נאמען, עטס האטס עס פארשמוצט, ווארלד ווייד בשעת כ'האב מיך געשלאגן פאר די סעיפטי פון אידישע קינדער איז נישטא מער קיין שום מין קאמפראמייזעס איך וועל מיך מיט ענק נישט אראפזעצן בלי נדר איך האב מיט ענק גארנישט און וואס עטץ זאגט צו איז ביי מיר שקר בלאף פאליטיק און ממילא איכ'ל גיין מיין וועג און עטץ עטץ גיין ענקער וועג און אונז דארף מען זיך קיינמאל נישט צוטרעפן. ס'איז געווען, דער טל חיים איז געווען א ברודער פון רב שרולטשע, ער האט געהייסן אנטאניער רבי. דער אנטאניער רבי, ער איז געווען א גאון מופלג בתורה אויך, האט ער געמאכט א ספר שאלות ותשובות, ער איז געווען א גאון מופלג. און ס'איז געווען די גאנצע מחלוקת וועגן אן עירוב, כ'ווייס נישט אין וועלכע שטאט ס'איז געווען, האט מען עהם גערופט, ס'איז געווען דעמאלטס מיטן רעבן זכרונו לברכה, האט מען עהם גערופט. מיין טאטע זכרונו לברכה האט מיר פארציילט אז דער ווישעווער רב, געווען זיין רבי, געווען א נעפיו פונעם טל חיים פונעם אנטאניער רבין, ער איז געקומען אמאל וויזיטן זיין נעפיו אין ווישעווע, בקיצור מיין טאטע זאגט מען האט זיך א גאנצע נאכט געקריגט אין לערנען, און די טיש איז שוין געווען מסתם פופציג ספרים אפן, יעדער האט זיך געברענגט ראיות צו זיינע זאכן און זיינע זאכן, לבסוף האט ווישעווער רב געזאגט פארן פעטער דו ביסט גערעכט, יא דאס וואס איך האב געזאגט איז נישט אזוי, דו ביסט גערעכט האט ער זיך אנגערופן. דער טל חיים פאר ווישעווער רב מענדעלע מענדעלע כ'האב דיר געזאגט אז ד'עסט נישט לערנען עסטו נישט קאנען הערסט ער קריגט זיך א גאנצע נאכט מיטן גאון הדור און ר' מענדעלע איז בכלל געווען א אויך א גאון מופלג עניוועי איז דער אנטאניער רבי פלעגט אלץ זאגן אזוי טאמער קומט צו מיר א איד ער זאגט איך בין א רבי'ש קינד איך פלי אין הימל זאג איך אים ס'קען זיין איך קען דיך נישט מכחיש זיין פארוואס דער הימל איז זייער זייער גרויס און דו פליסט מזרח איך פלי מערב ממילא טרעף מיר זיך נישט. טאמער זאגט מיר אבער א רבי איך קען לערנען, זאגט ער דעמאלט זעץ איך מיך אראפ מיט אים ווייל דארט בין איך אויך אינדערהיים, איך זעץ מיך אראפ מיט אים און איך הייב אן צו רעדן מיט אים אין לערנען. עטץ די סאקמערע קאקמערע חברה זיי האבן מיך אריין גענומען אין זייער קלאב מיך צו רודף'ן, איך האב מיט ענק גארנישט, איך קען ענק נישט, איך האב ענק נישט געוואלט קענען, איך קען ענק היינט אויך נישט, איך האב געדאוונט אין קליימער וואס איז געווען נאנט, נישט וואס האט געהאט עפעס מיט סאטמאר, ווייל ענקער פאליטיקס בין איך נישט גורס. די גאנצע צייט. עניוועי, איז אז עטס זענטס געגאנגען און מיך אריינגענומען אין ענקער קלאב אריין, איז וויל איך ענק זאגן עטס האטס געמאכט א גרעיוו מיסטעיק, ווייל איך גיי ענק נישט ארויסלאזן. יעצט איך גיי ווייטער מיין וועג, און עטס גייטס ווייטער ענקער וועג. דער הימל איז גרויס, איך ווייס נישט אין וועלכן עק עטס פליעטס, באט איי וואנט העוו נאטינג טו דו וויט יו פיפל. און קומטס מיר נישט אלץ זאגן מען דארף זעהן די רבנים צו בעקן, איך וויל פרעגן דעם עולם, וואס וואלט דען געווען אן די רבנים? וואס וואלט דען געווען? ס'וואלט גארנישט געווען שלעכט. עטס האט זיך אפגעפירט כלל ישראל ווען מ'האט זיך אראפגעזעצט ביי יעדע זאך, קהל'ישע מיטינג, עניטינג וואס איז געווען, שטאטישע זאכן, האט קיינמאל א רב זיך נישט אראפגעזעצט און נעמען דעם צד פון די בעל הבתים, זאגן מ'קען דאס נישט טוהן ווייל סוף כל סוף ס'וועט נישט זיין גוט פארן ציבור, מ'זעהט די אלע תקנות וואס די חזל האבן געמאכט, טאמער ס'איז געווען א זאך וואס דער רוב ציבור האט נישט געקענט ביישטיין די תקנות האט מען עס נישט געמאכט, און דא איז דאס קיינמאל נישט געווען. מען האט געכאפט א מענטש סתם באגראבן, פארוואס? וואס האב איך מיט אים? פארוואס האט עטס נישט באגראבן דעם פאפא רב? ער האט מיט ענק אויך גארנישט. פארוואס האט עטס נישט באגראבן אנדערע מענטשן וואס זיי שטערן ענק? פארוואס האט עטס נישט באגראבן דעם מאסטער, דער וואס ער שלאגט זיך אז מען זאל לערנען אין אלע תלמוד תורה'ס ענגליש? נאר וואס, ער איז א בעלזער, איז אן אפגעפארן, אבער ער איז א בעלזער. האט עטס מיט אים גארנישט, עטס קענטס נישט מתקן זיין די וועלט, איז די זעלבע דא ביי מיר אויכעט, עטס האטס נישט געהאט קיין שום רעכט מיך צו טאטשן, די ווארסט קעיס סענעריאו האט עטס געקענט מיר זאגן גיי ארויס פון שול דאווענען וואס עטס האטס מיר עניוועי געזאגט, אבער ווי קומען אַכט און דרײַסיק חזירים אונטערצושרייבן, איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, זייער נישט קיין איידלע זאך וואס איך גיי ענק זאגן, מען האט געקוקט אז נאך אזא וועלטס מלחמה פון זעקס מיליאן, ס'האלט שוין ביי צען מיליאן אידן וואס מען האט אויסגעהארגעט, דער עולם האט אנגעהויבן צו טראכטן ווי וועלן אונז האבן א קיום. מיר בלייבן דאך א מתי מספר. איז ווייסט וואס די תירוץ איז? ס'איז דא רבנים. ווילאנג ס'איז דא רבנים דארף מען נישט קיין מורא האבן. ס'עט זיין כלל ישראל וועט זיך אייביג מערן צו מיט ממזרים, צו מיט פסול'ע חיטין, צו מיט גוי'טעס, דער איז נאו פראבלעם אונז עמיר קיינמאל נישט ווערן אויסגעמעקט. די שאלה איז נאר מיט וועמען אונז עמיר גיין צום טיש. וועגן דעם זאגט דער נביא, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, דער אייבישטער זאגט ווען משיח עט קומען וועלן זיי אלע ארויסכאפן. ווייל דער אייבערשטער האט געזען אז ס'איז דא רבנים, דאס איז די ערב רב און זיי וועלן צו מאכן אזאלכע ממזרים מיט ממזריקות מיט פאטעריקאס מיט וואס דו ווילסט וועלן זיי צו מאכן, סאו נאו סוואלאו איט רבנים שמוציאנס, און בכלל ווי קענען רבנים ארויס גיין קעגן מיר, איך בין געווען א סיוויליען א סיטיזען סיוויל, איך האב נישט געבאדערט קיינעם, איך בין נישט געווען קיין רב, איך האב נישט געקענט מיט איין שלש סעודות תורה אפפירן האלב כלל ישראל. איך בין נישט געווען ענקער גלייכן, סאו במילא קאלטס מיך נישט און רעדטס נישט צו מיר ווייל איך בין ווייטער נישט ענקער גלייכן. דאס וואס כ'האב זיך געשלאגן איז געווען נישט פאר קיין געלט און נישט פאר קיין כבוד, נאר ממש למען כבודו יתברך שמו אויף די יונגע קינדער זאלן נישט גיין פארפאלן. און עטס האטס נאך דאס נישט דערלעבט צו טון. וואס עטס האטס געטון איז געווען אדער געלט אדער כבוד אינוואלווד, אדער זנות אינוואלווד. גע'פסק'נט א שאלה פאר א פרוי, נאכדעם פרעגט ער איר וויאזוי איז דיין לאוו לייף? דאס איז דער איבראנער. און נאכדעם האט ער ארום געזייט, און אזוי זענען געווען אלע רבנים, קיינער איז נישט בעסער, און זלמן לייב פיליפ וואס האט אונטער געשריבן האט אריין געצילט פונקט אין תחת אריין אזוי פונקט אין מיט פאר דעם נעבעך פארשטארבענעם ר' לייביש טייטלבוים, דו פארשטייסט וואס דא האט זיך אפגעטון? אדער קען זיין ר' לייביש האט אין אים אריין געצילט איך ווייס נאך, און דאס איז די רבנים, און shame on you all, יעצט גייטס שרייבטס אונטער נאך אפאר בריוו. אפשר אין ארץ ישראל איז דא עפעס איינער וואס רייסט גראז אום שבת, זיי מאכן אלע שבת, נעמט זיך אריין אין די מערכה, אה ס'איז נישט דא קיין געלט, און דא האט ברוך מרדכי'ס קינדער באצאלט פופציג אלפים מ'זאל אראפברענגען נחום ראזענבערג, און ס'איז אויכעט דא אין די משפחה איינער, כ'מיין ער איז נעבעך אויכעט א וויקטים נעבעך, ער האט נישט געטוהן קיינעם גארנישט, האט ער א זוהן וואס זיין זוהן האט מען געמאכט משכב זכור אין סאטמאר, אין סאטמארער קאקמערע חדר, האט ער געמיינט אז סעקס איז צו האבן מיט א מייל צו טוהן, נישט געטראפן. געטראפן אן אנדערע מייל נאר אין די ווילידזש האט ער געוואוינט צען יאר צו וויפיל האט ער געוואוינט נעבעך מיט אן אלטן גוי פון זעכציג יאר יא יא רבנים עטס זענטס גוט און עפעס א לאבאוויטשער שליח האט מיך אויפגעקאלט פון קאליפארניע אז נאכדעם ווען ער האט געוואלט תשובה טוהן דער וואס איז געשלאפן מיט א זעכציג יעריגן גוי אפאר יאר האט ער געוואלט אין זיין סוכה אין קאליפארניע האט ער געוואלט דארטן בלייבן א גאנץ יאר ווייל דארטן איז נישט צו קאלט און ער האט מיך אויפגעקאלט האב איך אים געזאגט ביסט משוגע דו האסט קינדער? זאגט ער יא. זאָג איך אים, און דו האָסט אַ װײַב? זאָגט ער מיר, יאָ. זאָג איך אים, און דו אַלײנס האָסט אױכעט אַן אחר? זאָגט ער, יאָ. זאָג איך אים, זאָלסטו װאַטשען פֿאַר אים. נו, האָט ער חתונה געהאַט, איך װײס נישט, ס'איז נאָך דעם געװאָרן. און דער חײל האָט אױכעט אַ ברודער, װאָס מע האָט אים אױך מאָלעסטעט. דאָס איז געװען דער באַקאַנטער גראַמער, דער בדחן שװאַרץ. און זײ, זיבן מענטשן, האָבן מיר געזאָגט, מע קריגט דאָך אים זײער ביליק. ווייל ס'איז דא די חתונה פלען, מענטשן זאגן טאמער קומט שווארץ ברויך איך נישט דעם גאנצע חתונה פלען, אונז קען מען נישט מער און אונז וויל מען נישט מער ליידן פון די חזירים, עניוועי און שאפראן רב האט עס געהאלטן פאר וויכטיג אז ער זאל אונטערשרייבן דעם בריוו, די לאו לייף, די גארנישט וואס דו ביסט, האסט געהאט שכל צו נעמען דעם שאפראן רב'ס א טאכטער דעם אלטן, ביסטו געווארן א גאנצער יצמח פורקנא, און נישט זאלסטו געווען א גאסן קערער אזוי ווי יעדער, האסטו געשריבן דעם רב'ס חידושים, ס'מיינט גארנישט. געזאגט. און ער גייט אונטערשרייבן אויף אנדערע מענטשן, זאג, דיין שווער וואלט אויך אונטערגעשריבן אויף אנדערע מענטשן? קוק אין תורת אלף ווי שיין ער שרייבט, ער איז מוחה אויף אלע פרצות הדור, אבער אויף א פריוואטן מענטש זאל ער גיין אונטערשרייבן? פארוואס? ווייל דו האסט נישט געוואלט אז דיינע קינדער שייגעץ שטיק זאלן ארויסקומען? דו האסט געוואוסט וועם דו פארמאגסט? איין זון רעדט נישט מיט דיר, איינער איז א ליובאוויטשער, איינער איז סתם א חולה רוח, א קראנקער וואס ער לויפט נאך פאר פרויען וועגן עירוב, שוין ברוך השם אפגעשטעלט, און דאס איז דיין גאנצער גליק מיט דיין גאנצע משפחה, און דו האסט געהאט א פראבלעם אז נחום ראזענבערג'ס האטליין ברענגט אונטער אידישקייט? ממש עס ברענגט עס אונטער? נע. אביסל נאר. נע. עס ברענגט עס אונטער. דו מיט דיין מחותן דעם סיגוטער שייגעץ זאליקא וואס ער האט אויכעט א מלידות חוץ זיין זון האט אויכעט אנגעזייעט ערגעץ. יא ס'איז גוט. אוי ס'איז גוט. בעסער זיין קען ניט. ווי מ'טרינקט א כוסה, און טאקע א גרויסע, צעווארעמט עס דאס בלוט. אוי ס'איז פיין. בעסער קען ניט זיין. לחיים אידן, זייט צופרידן און טרינקט זשע תיכף און מיט כח, אבער די כוסה זאל זיין גרעיפ דזשוס. שוין, דאס איז מיר געווען וואס איך בין שולדיג געבליבן פון פאריגע וואך, כ'האב עס נישט געוואלט נאך ארויפלייגן ווייל כ'האב עס נאכנישט געהאט געהערט פון די הארסעס מאוט, יעצט האב איך שוין געהערט פון די הארסעס מאוט און ממילא קען איך עס ארויפלייגן, און כ'האב עס אויכעט מקליט געווען, האב איך נישט קיין פראבלעם אז טאמער יענער וועט זאגן עס איז נישט אמת, ווייל די חברה גייען דיך אנהייבן צו פארפירן, אדער יא אדער נישט, קען זיין זיי האבן שכל צו מאכן א שווייג, עניוועי, יעצט גיי איך צו צו די וואכעדיגן שיעור. כ'האב געוואלט זאגן, רב חזקל, הרב הגאון רב חזקל רוט. ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט נאכאמאל צו קאכן די גאנצע זאך, די צוויי ברודער רופן זיך צו דין תורה, אבי זיי גייען צו דין תורה, זיי גייען נישט אין ערכאות, עניוועי, דער טאטע לעבט נאך, זיי האבן אים שיער גע'הרג'עט, זיי וועלן טאקע הרג'ענען, די סוף וועט זיין ער וועט פאלן א וויקטים פאר די זאכן, פאר זיינע פאר דאלער, נאר ס'איז וועגן דעם ווייל ער געבט א הכשר אויף מיל מארט, אויף נבילות און טריפות, ווען יעדער האט אוועק געוואקט איז ער אריין געקומען, און אויכעט דעמאלטס ווען מ'האט גערודפ'ט די רעבעצן און מ'האט געהאלטן, מ'געגאנגען מיטן סיגעטער אין ערכאות, מ'געגאנגען. און מ'האט געשיקט הזמנות, ווען ער לייגט אראפ דעמאלטס דעם פיס, איך האב עס אים געזאגט, איך בין געווען אמאל זייער גוט מיט אים, ווען ער לייגט דעמאלטס אראפ דעם פיס וואלט קיינער נישט געטרויט זיך צו טון גארנישט, נישט אהרן, נישט זלמן לייב און נישט די רעבעצן און נישט דער סיגעטער, האט ער דאך אבער געוואלט זיין דער נייס גיי, ער האט געוואלט זען ווער ס'העט געווינען, יחזקאל רוט דו האסט געווינען, דו האסט געווינען גארנישט, אז דו לאזט איבער א קליינעם בילדינג און אויף דעם הרג'עט מען זיך און די מלחמה גייט אן ביז משיח העט קומען. מ'האט שוין גענומען א טוען, שמואל פריד, ס'טוט זיך שוין. כ'וויל נאר פארשטיין איין זאך וואס איך בין נישט קלאר. אויב ר' חזקל רוט האט איבערגעגעבן קדישין פאר זיין פרוי ווייל ער איז געשטארבן, ער האט געהאט א הארץ אטאק און ער איז שוין נישט געווען דא, איז דאס זייער א שיינע זאך, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם, אבער למעשה איז ער שוין נישט בעל הבית היינט אויך נישט, ווייל די קינדער האבן שוין אלעס גע'ירש'נט, דאס וואס מ'האט צוריקגעברענגט דעם טאטן, דאס איז ווייל ס'איז געווען א נס פון הימל, אבער ער איז שוין נישט דא, ער קען שוין נישט טיילן קיין ירושה, אזוי ווי ס'איז געווען דעמאלטס אזוי מוז עס בלייבן, נישט קיין שמואל פריד מיט די אלע שייגעצערייען וואס זיי טוען, ס'איז פערטיג. ער איז שוין אויפן עולם האמת. מען האט אים נאר געגעבן אן עקסטענדעד פראלאנגעישן ער זאל קענען נאך דא זיצן אפאר יאר. לאמיר האפן ביז משיח וועט קומען. דאס האבן די בנות צלפחד געטענה'ט. זיי האבן געזאגט ממה נפשך? איז א טאכטער א קינד? נו, דארפן דאך אונז באקומען ירושה אין ארץ ישראל. איז א טאכטער נישט קיין קינד? דארף אונזער מאמע קריגן יבום. עפעס דארף זי קריגן. חליצה, יבום, עפעס. דאס זעלבע דא אויך. איז חזקל רוט ווען געלעבט ווען די גאנצע צייט? ארייט. אבער דער מענטש איז דאך געשטארבן. אז ער איז געשטארבן, וואס, ווי קען מען יעצט. דן זיין, די צוויי ברידער האבן שוין באקומען די ירושה, און אזוי ווי דער פאטער האט דעמאלטס געשריבן אזוי דארף עס בלייבן, נאר די אלע שקצים, די שמואל פרידלעך מיט די אלע טוענים, כ'געדענק נישט די אלע שמות הנרדפים, גנבים גזלנים, זיי גייען איבערדרייען די גאנצע תורה. יעצט ביי נארמאל ווען א טאטע קריגט א הארץ אטאק און ער וועקט זיך אויף און ער געט נישט נאכאמאל קידושין, זאג איך אז די ערשטע קידושין זענען נאך יעצט חל, ער הייסט נאך די זעלבע בריה ווי דעמאלטס. ווייל חזקל רוט איז געגאנגען און ער האט געגעבן נאכאמאל קידושין, איז דאך פשט ס'איז א נייער מענטש, ער האט יעצט געטראפן א נייע פרוי און ער האט זי מקדש געווען. איך האף נאר אז ער האט זיך אויפגעפירט אזוי הלכה'דיג אז ער זאל ווארטן חמשה ימים און שבעה נקיים נאכדעם אז ס'זאל נישט זיין קיין חופת נדה. איז למעשה אז דו האלטסט אז דיין אלטע קידושין איז גארנישט, דאס איז א נייער מענטש, האסטו דאך מיט די ירושה גארנישט, דו ביסט געשטארבן עז פאר עז יור קאנסערנד. וויאזוי דו האסט דעמאלטס איבערגעלאזט אזוי דארף בלייבן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב שוין געמאכט געמאכט דעם האטליין פאר די וואך אבער ס'איז אריינגעקומען יעצט דאנערשטאג ביינאכט צוויי וויכטיגע נייעס מוז איך עס נאך צולייגן. ערשטע נייעס איז אז ס'איז דא א חסידישער אינגערמאן וואס זיי האבן גענומען א גוי, דעם פעטערסאן, מ'האט אים אויסגעהאקט אן אויג און ס'איז געווען די די ען עי פון איינעם איז ארויפגעקומען און יענער הייסט. מאיר הערשקאוויטש, איז כאטשיג ס'איז געווען אסאך מענטשן מיט אמאל, און דער וויקטים, דער טאזש פעטערסאן, האט נישט געקענט זאגן ווער ער איז ווייל ער האט זיך אויפגעוועקט דעם נעקסטן טאג אנקאנטשעס איז ער געווארן ביי ווען מ'האט אים געשלאגן האט זיך אויפגעוועקט דעם נעקסטן טאג ערשט אין די האספיטעל איז במילא איז מאיר הערשקאוויטש איז געפאלן דער קרבן פאר די שומרים איך האב געשיקט מעסעדזשעס צו זיין שווער אז ער זאל נעמען א פלי אזוי ווי אפאר פון די אנדערע האבן גענומען. איז למעשה ער איז דאך א חכם האט ער געוואלט גיין זיך שלאגן נו האט זיך געשלאגן האט ער זיך אפגעשלאגן יעצט אז ער האט באקומען פֿיר יאר צו גיין אין דזשעיל מען האט אים שוין ארויס געפירט געקייטלטערהייט אבער דער דזשאדזש האט געזאגט ער האט געארדערט א סטעי ווייל ער איז עניוועי אינדרויסן אויף הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער אז ער זאל זיך קענען דרייען אין די גאס איז ממילא זאל מען עס פארלענגערן ווייל ער וועט מסתם אפיעלן ער האט הונדערט און צוואַנציק טאג צו אפיעלן און ממילא אז ער וועט אפיעלן האט זיך ווי מען זאגט וועט מען אים דאך מוזן ארויס לאזן זאל מען אים יעצט נישט לייגן אין תפיסה. סאו דאס איז די סטארי מיט דעם מאיר הערשקאוויטש, זיין לויער איז זלאטניק, דער פעימאס זלאטניק, יעצט די אנדערע פיר מענטשן איז אזוי געשען, צוויי מענטשן האבן געפליעד גילטי און זיי האבן געמאכט א דיעל, און די אנדערע צוויי האט מען נישט געטראפן גילטי, ווייסט דאך די די עי קאנעקשאן סאקמער קאקמער, און די אנדערע האבן באקומען הונדערט און פופציג שעה פון קאמיוניטי ווארק איטש. יעצט די מעין פראבלעם וואס דא איז געשעהן איז אז ס'איז דא איינער וואס ער האט זייער גוטע קאנעקשאנס און אים האט מען בכלל נישט גערופן און ער איז איינער פון די גרעסטע שלעגערס געווען. אויף די ווידיאו זעהט מען ווי ער טשעיסט אים, ער הייסט יואלי דזשאעל איצקאוויטש, באט אים האט מען אפילו נישט גערופן פאר קוועסטשענינג, פארוואס? ווייל זיין ברודער איז פאליטיקלי קאנעקטעד מיט די קאארדינעיטער פון די וויליאמסבורג שומרים ממילא האט מען אים געלאזט. איז שרייבט דער צייטונג די דעילי ניוז. מיט אל אנדערע צייטונגען, וואסערע א שאנדע דאס איז אז די די עי לאזט זיך פון די קאנעקשאנס פון פאליטיקס און וועגן דעם לאזט ער מענטשן וואקן. יעצט דאס איז נישט אזא גרויסער פראבלעם ווייל דאס איז די אמעריקע האט אלץ אזוי געטוהן. מעיאר בלאזיא האט מען אים געכאפט יעצט אז ער האט פארנעיגלט מיט געלט וואס ער איז געגאנגען דארטן ביי ווען ער איז געלאפן, אבער די די עי האט געזאגט ער גייט אים נישט פראסעקיוטן דאס איז פאליטיק. אבער דאס איז א אנדערע ד ע, דאס איז א אנדערע ד ע, אין די ברוקלין איז א אנדערע ד ע, נאר איך וויל זאגן איין פשוטע זאך, ווען איך האב געוואינט צו ענק רבותי, ווייל ברוך מרדכי זאל קענען וואקן מיט זיין פיפיק אינדרויסן, און דארטן ארטער סאמעט און נאך אפאר שקצים, זינט עטס געגאנגען האט עטס אריינגעלייגט מיליאנען.

און במילא יעצט ווען איך האב געשריגן און געוויינט עטס זאלטס דאס נישט טוהן, און כ'האב ענק געזאגט ס'וועט נישט ברענגן גוטע רעזולטאטן, האט עטס געלאכט פון מיר, היינט לאך איך פון ענק, עטס האטס ענק אזוי געבעט אזוי שלאפט מען, עטס האטס קאראפטעד דעם די עי ווען ס'איז געקומען צו סעקשועל אביוז, און יעצט עט עטס ליידן פאר דעם ווייל. די די עי מוז יעצט מיט ענק מיטטאנצן, ווייל ווען נישט טוט מען דאך אויסמסר'ן אז מען האט אלע יארן געגעבן געלט. פיין, נאר וואס גייט יעצט זיין? יעצט גייט זיין, מ'האט גענומען א מענטש, דער וואס האט די קאנעקשענס האט מען נישט גערופן דעם איצקאוויטש, און הערשקאוויטש האט מען יא גערופן, און ער גייט זיצן פֿיר יאר. און נאכדעם זאלט עטס געדענקען, כ'האב אייביג געזאגט, אונז ברויך מען נישט קיין שומרים, ווער האט זיי גערופן? זיי טוהן נישט קיין גוטס פאר אונז, זיי מאכן נאר קאליע, ווער האט זיי גערופן? א נייע מעשה, אונז ברויך מען הילף, די פאליס פון ניו יארק סיטי צו פון ברוקלין דארף מען הילף פון שומרים, און כ'האב אלץ געבעטן יעדן, גייטס נישט צו אזא גרופע, זיי זענען נישט ליגעל לייסענסד, גאנס האבן זיי נישט, און מ'האט זיי שוין געשאסן אמאל אויכעט, וואט דו יו ניד דיס פראבלעמס פאר, ס'דא פאליס, און חוץ פון דעם, דעם עכטן גנב האט עטס נאך קיינמאל נישט אפגעשטעלט, עטס האטס נאר אפגעשטעלט וועם עטס האטס געוואלט אפ. שטעלן. יעצט נאכדעם איז דא נאך איינער וואס ער הייסט אלעקס ליכטענשטיין, ער איז געווען דער וואס האט געגעבן פאר די פאליס ברייבס, מען זאל געבן גאנס פאר וועמען זיי האבן געוואלט, און ער האט באקומען, ער האט געפליעד גילטי, ער האט מיטגעארבעט מיט די עף בי איי, ער האט איינגעמסר'ט און איינגעווייגט אסאך מענטשן, איז ער האט באקומען צוויי און דרײַסיק חדשים אין פריזן, אין פעדערל פריזן גייט געווענטליך אויף די חדשים נישט אויף די יאר, און מען מוז זיצן די גאנצע צייט, דאס הייסט אריבער צוויי מיט א האלבן יאר, יעצט דער גוי. פעטערסאן האט געזאגט ער איז אפילו נישט געקומען צו די טרייעלס, ער האט געזאגט איי וואנט מיי לייף טו גאו אן ענד איי וואנט העוו נאטינג טו דו וויט דיס, און ער איז א פֿינף און צוואַנציק יעריגער שייגעץ, שטעל דיר פאר, ווייסט וואס, און ער זאגט דער טעם פארוואס מ'האט איהם נאכגעלאפן איז ווייל ער איז בלעק, שטעל דיר פאר אז די בלעק קאמיוניטי גייט אונז נאכלויפן אין ווילימסבורג, ס'וועט ווערן א שרעק, אונז בעט מיר זיך זייער גוט. לעצט האטס געמיינט אז ברוך מרדכי זאל קענען ארום לויפן אין אלע מקווה'ס מיטן פופיק אינדרויסן אין די גאס און כאפן בחורים זיי טראגן אין א פארק דארט אויף עיטינט עוועניו בארא פארק, דעיס איז די גוטסקייט צו טוהן, פיין האטס עטס אים גוט אויסגעבעט. און ווען ס'איז געקומען למעשה דער קעיס פון שניצלער וואס ער האט געגאסן מיר בליטש אין די אויגן, וואס איך בין אויכעט קודם געווען רחמנא ליצלן בלינד,

אונז נישט פראטעקטן און זיי וועלן באפאלן, די מאבס וועלן באפאלן וויליאמסבורג, יעצט האט עטס אויך א מורא'דיגע ישועה אז דער גוי וויל אנהאלטן מיט זיין לעבן, ווען דער גוי וואלט געקומען אויף וויליאמסבורג מיט צען טויזענט שווארצע וואלט עס אויסגעזען אזוי ווי עס האבן אויסגעזען אין די סאוט עטליכע שטעט דעם דעם לעצטן יאר, עניוועי קיפ איט אפ, עטס פארטס גוט, אז ברוך מרדכי קען ארומהענגען נישט וואר? פיין. כ'האב הנאה. למעשה, אזוי זאל ענק אויסגיין. פארגעס נישט אז דו טוסט יענעם וויי, דער גוי זעט ביסט א דזשיפסי א ציגאנער, פאר געלט טוסט אלעס, גייט ער דיך טריטן אזוי. כ'האב געוואלט אויכעט מעורר זיין, ס'איז געשען א שרעקליכע זאך אז אין מאנסי אין מאנראו איז די הצלה איז געבליבן סטאק מיט זייער אמבולאנס יעצט איך זאג אייביג אן פארן ווינטער כ'האב די יאר אויך אנגעזאגט אז מ'זאל גיין מאכן אזאלעכע סטאדס מ'זאל לייגן טשעינס די אלע זאכן האב איך אנגעזאגט מ'דארף יעצט דערגיין אויב דאס איז געווען א פשיעה פון די הצלה דארף מען זיי קנס'נען, אדער מען זאל זיי נישט געבן מער צו דרייוון קיין אימערדזשענסי וויהיקלס. און אויב ס'איז געווען מאדער נעיטשער, דאס טייטש דער אייבערשטער האט עס אזוי געפירט און מען האט נישט געקענט גארנישט טון, דעמאלט זענען זיי חף מפשע, אבער דאס מוז מען דערגיין, דער העז טו בי אן אינוועסטיגעישן, ווייל ס'איז אונזערע קינדער און אונזערע עלטערנס און אונזער בלוט אין די הצלה. יעצט, מען האט ארויסגעשטעלט א פיקטשער פון א חזר אין בני ברק וואס ער האט געטאטשט א קינד, און נישט נאר געטאטשט ער האט געטון מעשים מגונים מיט א מיידעלע פון צען יאר אלט, און מען זוכט אים, מען האט ארויסגעשטעלט פיקטשערס פון אים, אז ווער ס'ווייסט ווער דאס איז צו ווי ער איז זאל קומען זאגן פאר די פאליס, רבותי מען מוז אנהייבן מיטצוארבעטן, ס'איז אונזערע קינדער אין געפאר. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן ווי איך האלט אין איין מאס וויאזוי מען האט ארויסגענומען דעם חן פון אידישקייט, האט ארויסגענומען דעם גאנצן חן. אין סקווער איז דא א גאנצע זאך מען פרעגט א שאלון, מען פרעגט די קינדער זעהן צו זיי האלטן מיט, שטייט אזוי, וויאזוי האט געהייסן דער בעל מאיר נתיבים און מיט וועלכע פון זיינע נאנטע קרובים איז ער צוזאמען געפארן צום בעל שם? פיין, דאס איז א נארמאלע שאלה. די צווייטע שאלה, וויפיל טעכטער האט דער טשערנאבלער מגיד געהאט און ווער זענען געווען די איידעם? אויך גאנץ א נארמאלע שאלה. יעצט קומט. נאך א שאלה, ווען האט דער רבי זכרונו לברכה געזאגט אור פניך אויף א שיף? איז אויך א נארמאלע שאלה, מען דארף וויסן, ס'געווען מסתמא עפעס א סכנה צו וואס. שוין, די פערדע שאלה איז, דאס איז א מחיה, וויפיל של"ה סידורים האט די רבי שליטא, און ווען נוצט די רבי שליטא וועלכע? און נאכדעם זאגטס מיר פארוואס אין סקווער איז דא אזויפיל נושרים, כ'על ענק זאגן, אזאלכע שאלות פרעגט מען, קודם האט קיינער נישט געוויסט ווי דער רבי דאווענט אין א סידור של"ה, און אז ער האט יא געוויסט, וואסער מין, איך מיין, דאס איז א חלק פון חינוך? יעצט איז דא א גאנצע באשרייבונג אין כיכר השבת אז א מענטש וואס ס'דרייווט אזאלכע נסיעות האט נעבעך אנגעכאפט א מיידל פון דרײַצן יאר און ער האט איר גערעיפט, ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר, מען דארף זייער וואטשן. ס'איז זייער הפקר די קינדער און מ'מוז עס נעמען אין די הענט אריין. שוין, דער פורים איז שוין דורך אין א מזל'דיגע שעה, און איך וויל נאך רעדן איין וויכטיגע זאך וואס איז געשען פורים, און איך וויל דער עולם זאל עס געדענקען, ווייל דאס קען געשען אינמיטן יאר אויכעט, און ס'איז זייער וויכטיג. דער וואס ס'מאכט. די הקלטה זאל וויסן דא קומט אריין ביי צוואנציג מינוט און אַכט און צוואַנציק סעקונדעס. כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז ס'איז דא אזא זאך וואס מ'מאכט אזא בראוני קעיק, מ'לייגט אריין דערין מאריוואנע און מ'ווערט היי, מ'געט עס צו עסן געווענטליך, מ'גייט אויס מיט א מיידל, מ'לייגט אריין אביסל אזאלעכע טאבלעטן אין איר קאוק, און נאר ווערט זי היי, מען טראגט זי אהיים און מען רעיפט זי אויפן וועג. האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז יעצט דא א מורא'דיגע זאך און איך מוז דערפון רעדן, אז אין ביתר עלית האט איינער באהאלטן אין די שלחמנות מ'האט אריינגעברענגט פון אויסלאנד שלחמנות, און מ'האט אריינגעלייגט דארטן העווי העווי העווי דראגס, אריינגעמישט אין די עסן און אין אלעם, און וועגן דעם האב איך ענק געוואלט זאגן אז עטס נעמטס איבער שלחמנות, יו רילי העוו טו נאו. וואט דיס איז אלל אבאוט, כ'על ענק מסביר זיין פארוואס. למשל, מ'ברענגט שלחמנות צו מיר, יא? איך עפען דען אויף יעדן פעקל קוקן וואס דארט איז דא? ס'אינטערעסירט דאך מיך אפילו נישט. וואס איך טוה איז, איך נעם אראפ דעם לעיבל וואס מ'האט ארויפגעשטעלט פאר מיר, און איך שיק עס גראד ווייטער. און טאמער דארף עס גיין אין. גארביטש פאר פסח זאל עס יענער ווארפן דארף איך דאך נישט אויפעסן אזויפיל שלח מנות. איז וועגן דעם וויל איך ענק זאגן רבותי מען זאל זייער וואטשן וואס מען שיקט ווייל ווען ס'קומט פון איינעם אין שטוב אן ערליכן העט מען דאך מיינען אז ס'איז אלעס אין ארדענונג אבער ס'איז נישט ס'קען זיין ס'איז פול מיט דראגס מען זאל וואטשן וואס מען עסט און אפילו געסיעלטע זאכן זאל מען וואטשן פון ווי ס'קומט און וואס ס'קומט ווייל ס'איז אנבעליוועבל זיי האבן געטראפן ס'שטייט NUTELLO נאט אויל און דארט אינעווענדיג געווען אריינגעלייגט אזוי שיין גערעפט געהעריג דראגס און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן אז מ'האט זיך גענומען יעצט איבער דעם טשארלס היינס די פרשה פון ר' שלמה אהרן קעלנער מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש מ'זעהט אז ר' שלמה אהרן איז געווען נעבעך אומשולדיג ער האט גארנישט געוואלט און לויט ווי איך פארשטיי פון דעם וואס איך ליין אז דער TOT דאס איז דער לעווין דאס איז א פאלשער נאמען ער הייסט נישט לעווין. עס זעהט זיך אויס אז ער איז געווארן אן אינפארמער, ער ארבעט מיט מיט די גאווערמענט, ער פארציילט אלעס, ער פארציילט אלע שייגעצישקייט וואס ער האט אפגעטוהן, און שוין, און ברוך השם, מען האפט, איך ווייס נישט וואס עס וועט ארויסקומען, צו ברוך מרדכי'ן וועט מען איבערמאכן דעם משפט צו נישט, אבער עס קומט כאטש ארויס אזויפיל אז ברוך מרדכי איז געווען א וועלטס חזיר, דאס איז אויך וויכטיג, ווייל מענטשן זאגן ער האט מודה, מודה געווען ווייל ער האט מורא געהאט אז אויב ער גייט, ער קען ארויסגיין, ניין ניין. ער איז געווען א וועלטס חזיר, עס איז אים געלונגען, מען האט אויסגעגעבן מיליאנען, מען האט פאר פאלשע לויערס, פאר דעם עי-די-על מיט דעם אנדערן, אלן דערשאוויץ, און מען האט באצאלט די וויקטימס, בקיצור איז אים געלונגען. רבותי דאס מיינט נישט אז אונז זעמער פריי פון דעם גאנצן נסיון, זאלט וויסן אונז זעמער אין דר'ערד, אבער פאר דיר מיין אלטער ידיד ר' שלמה אהרן קעלנער וויל איך דיר זאגן אשריך שנת. פסת על דברי תורה, דו האסט געוואלט פראטעקטן דיינס א משפחה, און אין די זעלבע צייט האסטו געוואלט אז דער חזיר זאל זיך נישט דרייען, ער זאל נישט אפ'הרג'ענען קינדער, דו זאלסט וויסן דו ביסט א גרויסע ריזן פארוואס אונז זעמיר געקומען אזוי שטארק פארוורד, כאטשיג ברוך מרדכי דרייט זיך אין די גאס, און ס'איז אפשר בעסער אז ער דרייט זיך אין די גאס ווייל אלע קינדער ווייזן אן דא איז דער חזיר, אזוי וואלט ער געווען אויף. די סייט וואלט מען נישט געוויסט פון אים, און איך וויל יעדער זאל זיך אויסלערנען, זאלסט קיינמאל נישט מורא האבן צו פראטעקטן אידישע קינדער, און ובפרט נאך ווען ס'איז דיינע קינדער, און זאלסט קיינמאל נישט מורא האבן צו זאגן דעם אמת, ווייל דער סוף איז אז אמת מארץ תצמח, ס'וועט ארויסשפראצן, שטעל דיר פאר. שטעל דיר פאר ווען מען זאגט גארנישט פאר דעם ברוך מרדכי'ן ער וואלט נאך היינט געהאלטן אין איין מאלעסטן קינדער און זאגן פאר יעדן אה כ'האב געכאפט היינט אין מקווה א גרויסן העכטל א גרויס פישל די חזיר די א פיש האסטו געכאפט אן עוף האסטו געכאפט די הענט זאלן דיר אפפאלן לעבעדיגערהייט פאר דו וועסט נאך גיין אין קבר וואס די האסט אפגעטון מיט יונגלעך און מיט בחורים פוי. יעצט איז דא נאך א זאך מען האט געכאפט יעצט א מורא'דיגע זאך אז ס'געווען איינער ברוך השם דאס האט נישט צוטון מיט פרומע דאס האט צוטון מיט. פרייע אבער ס'איז געווען איינער וואס האט געשריבן ער האט זיך געטראפן מיט א מיידל פון עלף יאר און ער האט גערעדט מיט איר און ער האט אנגעהויבן צו רעדן פרענדלי און א מיידל ווערט דאך אינגאנצן פארלוירן אז מ'רעדט פרענדלי בקיצור דאס איז גראדע נישט קיין היימישע זאך ס'איז פרייע חברה. אבער ער האט מודה געווען אז ער האט אפגעהארגעט אסאך קינדער, רבותי מען דארף וואטשן זייער זייער שטארק די קינדער, יעצט איז אויך דא גרויס נייעס אז ס'איז דא צוויי קעיסעס פון הערפיס אין בני ברק, ברוך השם אבי ס'איז שוין דא הערפיס, ביי אונז האט מען דאך נישט מזנה געווען, איז במילא האט דאך נישט געקענט זיין הערפיס, אבער אזוי ווי ס'איז יא דא הערפיס הייבט שוין אן דער עולם צו זען יא מען טשיעט מען לויפט ארום דא, די וואס האט געזינדיגט דא מיט א שווארצע די האט אויך געטשיעט, אוודאי קען זי קריגן הערפיס. עניוועי ס'איז שוין דא צוויי קינדער וואס זיי האבן הערפיס און גראדע זענען ביידע געווארן גע'מל'עט ביים זעלבן מוהל, יעצט האט מען געהייסן די מוהל ער זאל זיך גיין בודק זיין איי די קינד וועט זיין קראנק פאר די רעסט אוו היז לייף, דעטס טו בעד פאר די טשיילד. און די שייגעץ שטיק פון אידישקייט איז אז מען בעט מען זאל זאגן ווער דער מוהל איז ווייל מענטשן ווילן אים נישט נוצן, דאס וויל מען נישט ארויסגעבן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געליינט אין די בלאג.

ער וויל רעדוסן די דירעקט רענטל אסיסטענס ביי דרײַ הונדערט מיליאן דאלער און ער וויל קאטן ניערלי טו ביליאן דאלערס פראם פובליק האוזינג קעפיטעל ענד אפערעישאן פאנדס דאס הייסט מען פיקסט איבער די הייזער מיט אלעם אזוי אז ס'איז לעבעדיג. אפשר וועט דאס זיין א ישועה אזוי דער עולם זיך מוזן אוועקמופן פון דא, זיי מוזן אוועקמופן פון דא זיי מוזן זיך גיין ווי ס'איז דא מער אפארדעבל האוזינג, מער נישט זיצן דא אין דעם סלאם און אין די הויעכע רענט. געזעץ. אפשר איז דאס די ישועה. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט די עמערדזשענסיס, יעצט גייען מיר צום שיעור. כי תשא איז דאך די ביטערע פרשה, די פרשה פונעם עגל. בעיסיקלי ס'איז נישט צו פארשטיין, נאך אזאלעכע ניסים מיט מופתים זאל מען קענען דינען דעם עגל, איז דא אסאך תירוצים, דאס האבן די ערב רב געמאכט, אנדערע זאכן דער זוהר הקדוש ברענגט, דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינו לך שחת עמך, ס'איז די ערב רב, יעצט באמת, אונז פלאגן מיר זיך צו מאכן. פרייוועט חדרים פאר קינדער, מען זאל נישט גיין אין פאבליק סקול, חוץ דער שייגעץ דוד'ל סקווערער דער רויטער הינט ימח שמו דער כלב שיקט קינדער אין פאבליק סקול, כ'הער זאגן אז דאס עלטסטע קינד איז נישט מצליח, ער וויל צוריק אין פאבליק סקול, אוואדע מען ווייזט אים תענוגי עולם הזה וואס פעלט אים אויס די אלע זאכן, באט עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, וואס איז געווען, פארוואס הייסט עס עגל הזהב, און אז ס'איז געווען גאלד וויאזוי האט עס געמאכט, די גמרא זאגט אז ס'איז נישט דא נאך אזא שמוציגע זאך ווי א קי וואס ס'מאכט צואה, ס'שטינקט. און דער עגל איז געווען דעמאלטס ער האט געגעסן גראז און געמאכט צואה. עס איז נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, אוודאי ס'איז העכערע זאכן, אבער איך וויל עס אריינברענגען אין אונזער שכל אין אונזער דור, ווייל ווי קומען אונז אריין אין דעם פיקטשער, וואס דארף מען דאס אונז לערנען? דער עגל הזהב מיינט, די תורה לערנט אונז אז ווען ס'עט זיין געלט איז אזוי ווי. דער חזר שי' קליין האט אונז געזאגט. איך האב אים געפרעגט וויאזוי קענסטו אין א פאבליק באס אין מאנסי טרעילס טאטשן א מענטש? זעהסט דאך ס'איז דא מענטשן ארום און ארום און אלעס. זאגט ער ר' נחום ווען איך זעה מיין טארגעט איז נישט דא קיין באס איז נישט דא קיין מענטשען סאיז נישט דא חלילה קיין תורה סאיז נישט דא קיין באשעפער מען פארגעסט אלעס די זעלבע אויכעט עגל הזהב מיינט אז ווען ס'קומט צו צו גאלד צו געלט איז נישט דא חלילה קיין תורה סאיז נישט דא קיין באשעפער סאיז נישט דא קיין אלה אלקיך ישראל סאיז נישט דא גארנישט ליידער און אזוי זעמער אונז פארלוירן פאר אפאר דאלער פארקויף מיר אונז אונזערע קינדער. זאל אהרן טייטלבוים דער שייגעץ מאכן א חשבון וויפיל געלט ער האט געמאכט אויף די אלע טרייפענע יו פי קעיס און די אלע אנדערע זאכן וואס מען האט אלץ אראפגענומען טשעפטער וואן טשעפטער טו מען האט געמוזט אראפנעמען בראשית ברא אלקים ווען ס'איז געקומען אינספעקטערס און ער זאל זעהן וויפיל ער פארלירט יעצט געלט און וויפיל דאס העט אים קאסטן דער אייבישטער באלענסד אויס יעדן איינעם חפץ חיים זאגט זייער גוט אמאל זעהט א מענטש ער האט פארלוירן א מיליאן דאלער זאגט דער חפץ חיים דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל פארלירן האט ער אים עס געגעבן, ווייל ווען ער געט עס אים נישט קען ער, איז דאך נישט דא פון וואס צו פארלירן, סאו מען דארף נישט ברוגז זיין דער אייבערשטער האט געמאכט אז דו האסט פארלוירן ער האט דיך דאס געגעבן זאלסט האבן וואס צו פארלירן זאלסט קענען ווארטען און בעטן, די זעלבע מיט די ישיבות, ער מאכט זיי זיין אביסל טייט אז מען זאל האבן אמונה אין אים און מען זאל לערנען די קינדער על טהרת הקודש, נישט מען זאל נעמען נעבעך די אלע טמא'נע געלטער, דאס איז דער עגל הזהב, ווען ס'קומט צו גאלד איז פון א עגל ווערט. פון א שטיק גאלד ווערט אן עגל, ער מאכט סויע, שטינקט אוועק, ס'איז נישט דא נאך אזא עקלדיגע זאך ווי ווען א אקס עסט גראז און ער מאכט צואה, און יעדער ביקט זיך צו דעם אלה אלהיך ישראל אשר הוציאך מארץ מצרים, ווען ער זאגט אלה אלהיך ישראל איז שוין נישט געפערליך, ער זאגט נאך אשר הוציאך מארץ מצרים. דער עגל איז דאך נאכנישט דארט געווען אפילו דעמאלטס, אזוי משוגע פארבלענדט ווערט מען ווען ס'קומט צו געלט, און דאס דארף אונז לערנען א גרויס מוסר השכל, אונז זעמיר זייער אויף די ראנג טרעק און דער אייבערשטער גייט אלעס צונעמען. חיים משה פעלדמאן מיט דעם מאן זיין שוואגער זיי וויינען דער אייבערשטער האט זיי צוגענומען אזויפיל מיליאנען ער וועט ענק אלעס צונעמען איך זאג דיר צו חיים משה פארן רשעות וואס דו האסט געטון אריינצוברענגען די ארטיסטן אין וויליאמסבורג דו וואוינסט אפילו נישט דא און דו האסט א זון וואס האט מאלעסטעט א קינד ער האט געבעטן איך זאל אים בויען א מקווה אין שיכון וויזשניץ ביי זיך אינדערהיים, האב איך געזאגט איך בוי דיר נישט, דו האסט מאלעסטעט קינדער אין וויזשניץ און לונדון, און זיי וויינען נאך היינט אז זיי קענען נישט קומען צו זיך, חיים משה ביזי אז סרול האגער זאל ווערן רב, אויף דעם לאזט ער זיך קאסטן געלט, און אויך אז ער ביזי אז מען זאל אונטערברענגען ווילימסבורג און אלע שטעט ווי אידן וואוינען. חיים משה, דער אייבערשטער האט דיך אין דר'ערד מיט דיין געלט און ער האט נישט מורא נישט פאר דיר און נישט פאר דיין געלט, און די זעלבע דיין שוואגער דער צעדרייטער, ער ביזי א גאנצן טאג ס'זאל זיין דער רעבע יענער רעבע ס'זאל זיין רעבע מיט זיך שלאגן מיט דעם מיט יענעם וואס ווילסט בויען אידישקייט בוי פון דעם וואס דו געסט געלט זיך צו שלאגן נעמט דיר דער אייבערשטער אלעס צו הי וויל טעיק עווריטינג אוועי טראסט מי עניוועי יעצט האב איך געוואלט זאגן דעם האטליין מאך איך דא אין ארץ ישראל אין דעם עירפארט. איך בין אנגעקומען אויף ארץ ישראל, מען האט מיך אויפגעקאלט אז מען דארף פארן וועגן א מקווה, ס'איז דא א ערנסטע פראבלעם מיט א מקווה, איך האב געזעהן ווידיאוס דערפון און כ'האב זיי געזאגט רבותי די מקווה פסול, זיי האבן פארשטאנען פארוואס זיי ווילן עס יעצט איבערפיקסן און זיי ווילן איך זאל נאך קומען רייט די וועי ווייל מען זאל נאך פארכאפן דעם רעגן, ווער ווייסט ביז ווען ס'עט רעגענען ביז פסח, עכ"פ איך בין געקומען, כ'האב גענומען גראד א פליגער, איך בין ארויס געפארן פורים מוצאי פורים און איך בין דא און מען האט שוין אנגעהויבן צו ארבעטן יעצט, למעשה בין איך געפארן מיט על אל, כ'קען זאגן פארוואס. כ'האב באדארפט אמאל מאכן א מקווה אין אוקריינע, און ס'איז געווען אזוי ממש הארט פאר תשעה באב, ס'טייטש אזוי, ווען כ'האב באקומען די מעסעדזש אז כ'זאל קומען איז געווען ערב תשעה באב נאכמיטאג, בין איך געגאנגען צו הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, כ'האב געזאגט, כ'טראכט אזוי אויב ס'נישט גלייך צו פארן תשעה באב מיט מעשיות געשעפטן, איך וועל ווארטן ביז מארגן נאכמיטאג. אדער אפשר ביז נאך א טאג שפעטער, האט מיר געזאגט הרב הצדיק ר' אברהם דו דו זאלסט שוין פארן אום תשעה באב, זאלסט ארויספארן ערב תשעה באב ביינאכט וועט יעדער זאגן אויך האסטו פארן, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל דאס קען זיין אז ווען דו גייסט ענדיגן די מקווה עט פונקט נישט רעגענען נאר ס'עט שנייען און ס'דארן נאך א דריי פערטל יאר ביז דאס קען האבן א כשר'ע מקווה און אויף וועמענס אחריות איז דאס? אויף וועמענס אחריות איז דאס? יעצט גיי פארן, האסט א פראבלעם וועסט זיצן העכער ג' טפחים, ס'איז נישט דיין פראבלעם. דער אמת איז, כ'האב שוין געזאגט אמאל אז, כ'האב שוין אסאך מאל געזאגט די דרשה, ס'איז דא א דין, ספק טומאה ברשות היחיד, ספיקו טמא, און ברשות הרבים ספיקו טהור, בכל מקום שאתה יכול להרבות ספיקות וספק ספיקות, ברשות הרבים איז טהור און ברשות היחיד איז טמא. וואס איז דער פשט פון דעם? רשות היחיד מיינט ווען דו גייסט טון פאר דיר. ווען איך לאמיר זאגן וויל יעצט פארן אויף מירון צו רבי שמעונ'ן, און מען זאגט אז מען קען נישט ארויס פארן נאר אום תשעה באב, טארסטו נישט פארן. ס'איז טאקע א גרויסע מצוה אבער ס'איז דיין פרייוועט זאך. טאמער זאגט מען אבער דו דארפסט פארן פאר א רבים, מעגסטו יא פארן. איז למעשה די זעלבע דא אויך. ס'איז טאקע א גרויסע פראבלעם מ'פארט תשעה באב, ניין, הרב אברהם האט ער מיר נישט געזאגט דאס, איך האב עס סתם געלייגט אריין אין די גמרא, ער זאגט אז מ'מעג אז מ'דארף פארן, האב איך געזאגט אוודאי ווייל ס'איז נישט פאר מיר, ס'איז נישט פאר א רשות היחיד ס'איז פאר א רשות הרבים, איז כל מקום שאתה יכול להרבות ספיקות וספק ספיקות דארף מען מיקל זיין. למעשה, זיי האבן געזאגט אז זיי האבן נישט צוריקצופארן ביז ארץ ישראל נאר הערשט ביז מיטוואך נאכט. אלע פלייטס. ס'איז געווען א אל על פלייט וואס זיי האבן געהאט פונקט איין סיעט ליידיג, זאג איך, איך נעם עס, איך פאר. און איך בין געפארן. און איך וויל אייך זאגן, די טורבולענס וואס איז געווען אויפן וועג, איך פאר דאך שוין, איך בין דאך א סיזענד טרעוולער, איך פאר דאך יעדע פאר וואכן. אזא טורבולענס האב איך מיין לעבן נישט געהאט. ס'איז געפלויגן דער פליגער צוואנציג פיס ארויף, ווער ס'איז נישט געזעסן האט געכאפט א זעץ אין דאך. ס'איז געווען א אנבעליוועבל סיטועשען, איך בין כ'האב געפרעגט איינער פון די סטוארדעס האסט שוין געהאט אמאל אזאנס, זאגט זי יא זי האט עס כסדר ווייל יעצט איז זייער גרויסע ווינטן, ס'קומט א גרויסע שניי שטורעם אויף ניו יארק, דער פשט איז אז די רוח אברהם מיט די רוח שרה טרעפן זיך צוזאם, ס'איז געווען אין טאהש א גרויסער עם הארץ האט ער געזאגט פארן אלטן טאהשער רבי מען האט גערעדט פון א רוח סערה, ער האט גערעדט פון רוח שרה, פרעגט דער איד, רבי וואס איז מיט א רוח אברהם, האט דער רבי געלאכט.

ס'איז אלץ כינעזער גוים. פארוואס זענען זיי געפארן? כ'האב גערעדט צום גרויסן גלח און אים געפרעגט פארוואס פארט עטץ דא מיט אזא גרויסע גרופע? זאגט ער, איר ווייסט דאך יעדער דארף ישועות מיט רפואות, דער איז קראנק, דעם גייט נישט קיין שידוך, דער שטארבט פון קענסער, דער איז געגאנגען בענקראפט, פרעג איך אים פארוואס קומסטו אויף ארץ ישראל? זאגט ער, ווי ריעד סקריפטשערס, סקריפטשערס איז תורה נביאים כתובים, שטייט דארט אזוי, ער ווייזט מיר און קינג סאלאמאן סעז, וגם הנכרי. אשר יבוא מארץ רחוקה ובא והתפלל בבית הזה ואתה תשמע שועתו, זאג איך אים איי דאונט בעליוו איט, פאר דיס סמאל פערעגרעף אין סקריפטשערס יור פעיאינג סאו מאטש טענס ענד טאוזענדס אוו דאלערס, זאגט ער, ווי בעליוו אין עווריטינג איט סעז אין סקריפטשערס. שטעל דיר פאר, למעשה קוק אן אונזערע מענטשן, אונז ווי דאונט בעליוו אין עניטינג, אונז מען האט אונז פון אונז ארויסגענומען יעדן טראפ אמונה און בטחון און אמונה אין פסוקים, אונז גלייבן נישט אין גארנישט און אזוי ווייטער, יעצט דאס מיין איך נישט יעצט צו זאגן באלד וועט איר זאגן איך זאג מען זאל פארן אויף ארץ ישראל, ניין ניין ניין פארטס נישט אויף ארץ ישראל, ס'שטייט קלאר אין מדרש איכה ווען דער אייבערשטער האט איז אראפ געקומען מיט זיין צארן, האט ער געגעבן א צוברעך אלע שטיינער, ס'האט געברענט אבער שטיינער קענען נישט ברענען, איז דער חורבן געווען אז דער אייבערשטער האט צו. שפּליטערט אַלע שטײנער. און ער האָט געװוּסט, ער שיקט ייִדן אין גלות, האָט ער זײ געשיקט די שטײנער פֿון בית-המקדש. שטײט אין אַלע קבלה-ספֿרים, אַז דאָרט, װוּ ס'איז דאָ הײַנט אַ שיל, אונטער די שיל ערגעץ איז געפֿאַלן אַ שטײן פֿון בית-המקדש. ס'איז נישט סתּם, מ'האָט געמאַכט אַ בית-מדרש און ס'איז אַ שיל. דאָרטן ליגט שטײנער פֿון בית-המקדש. אײן שטײן צי אַ פּאָר שטײנער, על-כּל-פּנים. װען אונדז זאָל מיר גײן מיט אַזאַ מין אמונה אין אַ שיל, אַז דער אײבערשטער קומט דאָ אַראָפּ און ער הערט אױס יעדעס װאָרט, קודם װאָלט דאָס דאַװענען געדױערט מיט דרײַ מינוט לענגער. און נאכדעם וואלט מען נישט געשמועסט ביים דאווענען, ווייל דער אייבערשטער קומט דאך דיך אויסהערן דא. ביסט א נאר, ווען דער מלך מלכי המלכים קומט דיך אויסהערן זאלסטו אים געבן א רעד מיט א חבר? וואס וועט דיר יענער געבן? חכמה? געלט? וואס? ווער קען דיר דען געבן מער וויפיל דער אייבערשטער? ס'האט מיר ממש, ס'האט מיך בארירט די גאנצע זאך. יענער ליינט סקריפטשערס און ער געבט אויס הונדערטער טויזענטער דאלער צו קומען מתפלל זיין. און ביי אונז ווייסט מען אז אין יעדן בית מדרש זיצט דער אייבערשטער, פונקט אזוי ווי אין די צייטן אום חורבן, פארן חורבן, און און יעדער איז ביזי מיט זיינע שטותים, מען נוצט א בית מדרש, די מלחמה אהרן קעגן זלמן לייב, זלמן לייב קעגן אהרן, דאס איז די גאנצע שול היינט, פאליטיקס. יעצט איך האב געזאגט דעם גלח, דו יו נאו דעט יו וויל פיינד נאטינג דער, עווריטינג איז רואינד, יו וואונט פיינד עניטינג, איך האב געזאגט ס'איז נאר דא אביסל די וואסער וואס ס'קומט ארויס אינמיטן, זאגט ער ווי נאו עווריטינג, ווי ריעד היסטערי, און האט מיר געוויזן ער האט דארטן אויפן אויף די טמא'נע קהלה האבן זיי ארויסגעפרינטעט פאר יעדן פונקטליך וואס דאס איז און וואס יענץ איז. און ווי ס'איז געווען דער מזבח הנחושת, מזבח הזהב, אבער דאס איז נישט וויכטיג, עיקר איז מיט אזא תמימות אז זיי זאלן קומען און זאלן וויסן ווייל ס'שטייט אין סקריפטשערס, עס איז ביי מיר געווען ממש האט מיך געטאטשט, עניוועי, אונז זעמיר געפארן ארויף און אראפ, ס'געווען יעלו הרים ירדו בקעות, די גמרא זאגט אין מסכת ברכות אז הספנים, מענטשן וואס זיי טרייבן שיפן, זענען גרויסע יראי שמים. ווייל ער פארלאזט זיך יעדע מינוט אויפן אייבערשטן, עני ראנג טינג, ס'קומט א שטארקער ווינט און ס'קומט א הויעכע כוואלע איז ער פיניש, איז ער, זיי זענען גרויסע יראי שמים, היינט די וואך דעם די רייזע בין איך געווארן א ירא שמים, כ'האב מיך פארלאזט אויפן אייבערשטן, כ'האב צוגערופן די סטוארדעס האב זיי געפרעגט זאג מיר דו האסט אסאך מאל אזאנס ס'איז אזא שטארק ס'האט זיך נישט געהאט נאר אויפן וועג פארנדיג אויף. געהאט. ניו יארק האט עס אויך שוין געהאט ווייל דער ווינט פארן פון תל אביב אויף ניו יארק און פון ניו יארק צוריק אויף תל אביב דער ווינט האט סיי דעם גאנצן וועג סיי אהין און סיי צוריק געווארפן מיט זיך ס'איז געווען מורא'דיג עניוועי שוין בין איך אנגעקומען דא און איך בין דא און איך האף אי"ה צו פארן מאכן דעם מקווה איך האב נאר צייט צו מאכן דעם האטליין ווייל איך ווארט דא אויף א קאר אין עירפארט נעם איך מיר ארויס א קאר ווייל כ'האב דא זייער אסאך ארבעט און אויסער דעם נאך אפאר דרשות. יעצט כ'האב נישט געוואוסט, אויפן וועג איז צוגעקומען צו מיר א גרויסער דאקטער און ער איידענטיפייט זיך ער מיט זיין ווייב אישי בעיסוי און ער זאגט איך הייס אזוי און אזוי כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען מיט מיר געגעבן זיין קארטל אויכעט און ער פרעגט מיך יו אר רבי ראזענבערג זאג איך אים יא זאגט ער יו נאו איי ריעד ענד איי סי יור בלאגס ענד איי היער פרעג איך אים דו קענסט אידיש זאגט ער זיכער ער קען אידיש זיי הערן מיך אויס און איי גיוו יו א לאט אוו קרעדיט פאר וואט יו דיד ענד וואט יור דואינג ענד האו פאר יו גאט טא, זאג איך די קרעדיט האו פאר איי גאט טא, דאס איז דעם אייבערשטנס קרעדיט, איך האב געטון ווייל איך האב געזען ס'איז א חורבן, עניוועי, נאכדעם איז געווען דא נאך איינער צוגעקומען אויפן פליגער ס'איז צוגעקומען אפשר פיר פינעף מענטשן, עניוועי, יעצט וויל איך אייך אביסל נאך רעדן פון דעם וואס איך האב פריער אנגעהויבן, מיט יארן צוריק האט מיר געגעבן די סוכנות גרויס געלט, איך זאל בויען א קאך אין אוקריינע, דארט איך האב געמאכט א מקווה אין א שטאט, האבן זיי מיר געגעבן גרויס געלט, איך וויל נישט זאגן וועלכע שטאט, ווייל איך ברויך נישט די קנאים זאלן נאכלויפן, האב איך עס גענומ האב איך עס נישט געוואלט קודם נעמען, כ'האב כ'האב געפרעגט הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, האט ער מיר פארציילט א מעשה אזוי, סאטמאר רבי איז געקומען אויף אמעריקע מיט חובות, ער האט געהאט תלמוד תורה'ס אין תפרח און אנדערע פלעצער, ער האט געהאט עטליכענע פלעצער, און דער רבי האט געבעטן זיין שווער דעם ווייצען רב ער זאל איבערנעמען איין תלמוד תורה. ער זאל עס פירן און ער זאל שאפן געלט, און דער רבי האט אים געזאגט מען נעמט געלט פון די מדינה, מען נעמט געלט פון זיי, האט ער געפרעגט רבי אז דו האלטסט אז מען טאר נישט פארוואס זאל איך עס יא טון, האט דער רבי געזאגט אזוי איך בין סאטמאר רב אז איך וועל נעמען געלט קען איך נישט ווייטער פירן קיין מלחמה, און דו קענסט יא, פרעגט דער רבי אבער אויב דו האלטסט אז מען טאר נישט איז אן איסור און מען וועט נישט האבן הצלחה, נו איך פארשטיי נישט וואס איז א חילוק צו דו הייסט סאטמאר רב צו דו הייסט פאפא רב, האט דער רבי געזאגט אים א מורא'דיג טיף ווארט דאס האט מיר רבי אברהם געזאגט איך האב עס שוין אמאל געהאט אויף מיין האטליין אויך, א מורא'דיג טיף ווארט האט אים דער רבי געזאגט. שטאט. די קינדער וואס זיי לערנען דארטן אין דעם דארף צו אין דעם שטאט, כפר שלום האט עס געהייסן דאכט זיך מיר, די אלע קינדער זענען מזרחי'שע קינדער. זאגט ער, מוז איך דאך נישט נעמען מיין אפגעהיטן געלט און געבן פאר מזרחי'שע קינדער, איך קען דאך זיי געבן דאס געלט וואס זיי האבן עניוועי. איר זעט? און דא ס'איז א חילוק צווישן א גדול הדור פירט א מלחמה צווישן יעדע בהמה פירט א מלחמה, קלאר פירט א מלחמה, און יצחק שטערן פירט א מלחמה. דער רבי איז דאך געווען דער גרויסער לוחם, האט ער געהאט א מורא'דיגע סברה וויאזוי מען מוז יעצט מציל זיין די קינדער, האט ער געזאגט איך מוז עס נעמען ווייל איך געב געלט פאר מזרחי, געלט וואס מזרחי געט מיר, די זעלבע איך האב גענומען דארטן געלט פאר די קאך, מ'האט עס ברוך השם געעפנט, היינט איז דארט דא א גרויסע תלמוד תורה, ס'איז שוין דא א ישיבה קטנה, דאס איז אין אוקריינע, ווען איך ווארט אויף סאטמארע געלט וואלט איך געהאט טאקע הייליג געלט, נאר איך וואלט דאס געלט נישט געהאט, און נאכדעם וואלטן די קינדער שוין לאנג געווען גוים, אבער מ'דארף וויסן ווי די זאך ליגט. ווי דער חמר שטייט. יעצט האב איך געמאכט א חשבון אזוי, איך דארף דא קומען מאכן א מקווה. פאר וועם מאך איך דא די מקווה? פאר אידן פון מזרחי, יא? נו, און לאמיר פארשטיין וואו ס'שטייט. די מקווה וואס איך בוי יעצט, ווער געט דאס גאנצע געלט פאר די מקווה? עטס ווייסט ווער? טאר נישט אויסזאגן א סוד. מדינת ישראל! די מדינה בויט דא די מקווה'ס מיט די שילן. און די מקווה'ס וואס זיי בויען, זענען געבויעט אזוי שיין, פירסט קלעס, זיי נעמען די גרעסטע ארקיטעקטן און ענדזשינירן, איך האב זיי אליינס געברענגט דא, פאר הונדערטער, שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער משך די יארן פאר נכים, ווער ס'ווייסט אהבה האט א עקסערסייז פלאץ דארטן לעבן ווילימסבורג און א מקווה, דאס איז די בעסטע פלאץ, אמאל איז עס געווען ראסק אינסטיטוט, ס'איז די בעסטע פלאץ ווייל מען קען זיך גוט ווי מען זאגט רוקן אין א וואסער, און במילא איז, מאך איך א חשבון אזוי, איך וועל זאגן איך פאר נישט מיטן אל על. כ'ווארט נאך דריי טאג, ס'וועט אויסקומען נאך צוויי וואכן שפעטער די מקווה, דערווייל וועלן פרויען נישט האבן זיך וואו צו טובל'ען, אדער זיי וועלן זיך טובל'ען אין א פסל'ע מקווה, און בסך הכל ווער ס'פיינענצירט די נייע מקווה איז אויך מדינת ישראל, סאו וואס איז שוין דער חילוק, און פאר וועמען געבן זיי די מקווה'ס, דארט וואו איך בוי זיי, דאס איינס איז אין תל אביב, און איינס איז ערגעץ אין א דערפל, דאס איז אלץ פאר מזרחי, דאס איז חברה וואס זיי עסן דאס געלט, און זיי ארבעטן די געלט. פארוואס זאל איך ווערן יעצט א פרומער אויף זייער חשבון? כל מקום שאתה יכול להרבות ספיקות וספק ספיקות ברשות הרבים ספיקו איז טהור ברשות היחיד איז ספיקו טמא. דאס איז א רשות הרבים, דאס איז פאר פרעמדע מענטשן, און דעמאלטס האט מיר הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער אויך געזאגט איך זאל נעמען דאס געלט און ס'איז דא שיינע פירות פון זיי, ארייט, ס'איז אפשר נישט סאטמאר געשטימט, אבער זענען אידן שומרי תורה ומצוות? ס'איז א ערנסטע קהילה דארטן, חבד פירט עס, און ס'איז שוין ארויסגעקומען פון דארטן וואוילע קינדער תלמידי חכמים. סאו דאס זאל איך ענק מסביר זיין, צו זיין א קנאי מוז מען וויסן וואס מען טוט, און צו זיין א רשע מוז מען אויך וויסן וואס מען טוט, און ס'מישט זיך אויס קנאות מיט רשעות. קנאות מיט רשעות איז זייער נאנט איינס צום אנדערן, ס'איז אזויווי א חוט השערה חילוק. סאו דאס מוזט עטס אלע פארשטיין. עטס כ'האב נישט ליב מעורר זיין א קטרוג אויף כלל ישראל אבער כ'בין געפארן מיטן פליגער זאגט מיר איינער אז ער איז געפארן פאריאר אויף ליזענסק און ער זאגט דו ביזט גערעכט מיט דיין האטליין זאגט ער דו ביזט גערעכט סאיז דארט דא אין דעם האטעל אין ווארשע און אויכעט אין קראקע וואו סאיז שוין דא כשר'ס עסן ס'איז אפילו דא א מקווה וואס הרב מאיר פאוזן האט געבויט סאיז גראד אפילו פאר פרויען כ'ווייס נישט ווי כשר סאיז ווייל כ'ווייס נישט ווען ער איז געווען דאס לעצטע מאל עס באקוקן האט ער מיר געזאגט אין דרויסן שטייען פול מיט זונות און זיי ווארטן מזאל זיי אריינרופן און זיי הונגערן פאר א דאלער כ'זאג נאכאמאל דעם עולם אז מ'פארט איש וביתו באו, אליינס זאלסטו נישט לאזן דיין מאן פארן ווייל ער קען אהיימקומען מיט עידס אדער קען אהיימקומען מיט א בעיבי וואס ווערט דארט אנגעזייעט, עס קען זיין דו'סט עס קיינמאל אפילו נישט וויסן אויך נישט. יעצט האב איך געוואלט סתם אזוי זאגן פארן עולם, כ'האב געווען געווארנט אז מ'דארף זייער געווארנט זיין קודם אויף די קינדער וואטשען פורים און אז מ'זאל נישט טוישן יונגלעך און מיידלעך מיט אלעם, איז דא א ווידיאו ווי איינער קומט אריין צו א איד נעמען געלט און איינער נעמט טאנצן מיט אים, און ער האט געטאנצט מיט אים אפאר מינוט, און נא ווייזט זיך אויס אז דאס איז גאר א מיידל. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? די בחור איז איינגעזינקען פאר בושות מיט יסורים. זי מיינט זי האט אים געמאכט עקסייטעד? ער קען זיך נישט מוחל זיין. כ'האב דאס געטענה'ט, פארוואס טוט מען אזאלכע זאכן? ווי לאזט מען צו אזאלכע זאכן? ס'איז א שאנדע פאר אונז, פאר כלל ישראל. נאכדעם איז דא נאך איינער, איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל האט מיר איינער פארציילט אז ער וואוינט אין ארזי הבירה און איינער איז אריינגעקומען צו אים ער איז שוין געווען גוט שיכור איז אריינגעקומען נעמען געלט און נאכדעם הייבט ער אן מחבק זיין און מנשק זיין און ער עפענט אים די זיפער און יענער איז געווען טאקע שיכור אבער זעהט אויס איז דא אפילו אין די שיכורים איז דא אזעלכע הייליגע שיכורים זיי ווערן נאר אביסל היי אבער זיי פארלירן נאכנישט דעם אייבערשטן מיט די תורה און ער האט אים אזעלכע מכות געגעבן ער האט אים געמאכט פצוע דכא האט ער אים געמאכט פצוע קל פצוע קשה האט ער אים געמאכט. און יעצט וויל מען וויסן פונקטליך ווער יענער איז ווייל ער איז אנטלאפן, האב איך אים געזאגט אין ארזי הבירה איז דארטן דא פול מיט די גרויסע טעלעוויזשענס, די סירקוט טעלעוויזשענס איז דארטן דא, כ'האב אים געזאגט ווי ס'איז דא אלס, יעצט האמער געלייגט די אלע פלעצער, מ'האט געזעהן די גאווערמענט זאל לייגן, נישט איך האב געלייגט, האט ער מיך זייער שטארק באדאנקט, יעצט גייט זיך דא אנהייבן א געזוך, איך דארף טרעפן דעם חזר. א מענטש וואקט אריין צו יענעם אין שטוב, ער איז פארהייראט, ער האט א הויז, ווייל ער איז שיכור נעמסטו אדווענטידזש? ניין ניין ניין ניין רבותי די גארבידזש איז אווער. יעצט בדרך כלל באופן עקרוני געווען אלעס זייער גוט, אין בארא פארק איז געווען נאך אסאך מער באסעס ווי אין ווילימסבורג, אין ווילימסבורג איז כמעט שוין נישט געווען קיין באסעס, און גבירים האבן מיר געזאגט מ'איז אריינגעקומען מיט א באס, מ'האט געוואלט מאכן א פלעי, פרעגן זיי וויאזוי זענט עטס געקומען מיט א באס, ווי איז דער מלמד, נישט געווען קיין מלמד, האבן זיי געזאגט גיי ארויס, איך וויל אפילו נישט זען דיין פלעי. דער עולם כאפט אז טאמער עטס וועטס נישט מיטארבעטן, איך אליינס קען נישט, כ'וועל קיינמאל נישט קענען. איך בין א יחיד, יענער איז א רבים, אן איי אר עס מאן האט מיר אמאל מסביר געווען, זאגט ער אזוי, ס'איז דא דרײַ הונדערט מיליאן מענטשן וואס ווילן גנב'נען טעקס, און ס'איז דא צוואַנציק טויזנט מענטשן וואס זיי טרייען עס אפצושטעלן, נו קען מען אונז? אונז קען מען נישט, יעדער געטס עוועי וויט עווריטינג, איז די זעלבע דא אויכעט, ס'איז דא איך ווייס נישט וויפיל חזירים, און ס'איז דא נארמאלע מענטשן, און אונז קען מען נישט אליינס, יעדער מוז צוהעלפן. יעצט דער מענטש האט אפגעקאלט איינע פון די משמרת הפיפיק דא אין ירושלים און האט אים געפרעגט פארוואס טוסטו גארנישט ווייל מען האט דאך מיך געטאטשט פאר גארנישט איך בין א אינגערמאן האט ער געענטפערט נע דא קריגט מען נישט קיין געלט איך ווייס נישט ווער יענער איז קענסט דא מ'וועט נישט קענען מאכן גארנישט סאיז אן אפענע שפיל היינט געסטו געלט לוינט זיך זיי און ווען נישט זאל יעדער מאכן ווייטער זנות וועגן דעם זאג איך דעם עולם סאיז נישט דא קיין משמרת הצניעות נישט דא גארנישט סאיז דא דו און דו און נאכאמאל דו אלעזר בן דורדיא האט זיך געלייגט דעם קאָפּ צווישן די פֿיס, ווײַל ער האָט געזאָגט, אין הדבֿר תּלוי אלא בי, נישט די זון קען מיר העלפֿן, נישט די לבֿנה, נישט די שטערנס, נישט די בערג און נישט די טאָלן, נישט, נישט די וועלט. איינער קען דיר העלפֿן. אַוודאי, יעדער האָט סייעתא דשמיא, אַז מע וויל תּשובֿה טאָן. נאָר איינער קען דיר העלפֿן, דאָס איז דער דו אַליינס. איטס יו אָר נאָבאַדי. און אַז דער אייבערשטער זעט, אַז דו ווילסט נישט קיין הילף. זאגט ער אז דו ווילסט נישט, געב איך דיר אויך נישט. דער אייבערשטער זאל העלפן מוז מען אסאך כוחות אריינלייגן און אסאך מסירות נפש ווייזן. עס האבן מיר אסאך ערליכע אידן געזאגט איר ווייסט וואס איר האט אזוי מצליח געווען מיט די מלחמה ברוך השם קיין עין הרע זאגט ער ווייל איר האט נישט געארבעט מיט חכמה איר האט געארבעט קעגן חכמה איר האט געארבעט מיט מסירות נפש ממש איר האט געוויסט אז סאטמאר קען אייך צומאלן זיי האבן צומאלן גרעסערע און ערליכערע פון אייך. און איר האט געוואוסט אז אלע קהילות קענען אייך צומאלן, איז חכמה, שאלתי לחכמה, זאגט די חכמה, ימות, דו שטארבן, אבער כ'האב מיך נישט אפגעלאזט און כ'בין ווייטער געגאנגען אין די מלחמה, און דאס מסירת נפש, דאס האט דער אייבערשטער צוגעקוקט, וועגן דעם האט ער געהאלפן ברוך השם, עניוועי, יעצט אבער גיין ווייטער, ס'האבן מיך אפגעקאלט אסאך ישיבות אז זיי האבן נישט געלאזט גיין מיט די באסעס, און אסאך האבן געזאגט זיי האבן יא געלאזט, און זיי האבן געלאזט נאר מיט א משגיח. צוויי מלמדים. דאס זאג איך, אונז וויל מיר זיין גוט, אונז זעמער נאר געווען נאאיוו און סטופיד, מען האט נישט געוואוסט וואס מען טוט מיט אונזערע קינדער. איינמאל אז מען ווערט געוואויר, נאובאדי איז היער טו לעט דעיר טשילדרען בי רואונד. כ'האב געוואלט זאגן אין ארץ ישראל, די מרגלים האבן געזאגט ס'איז אן ארץ אוכלת יושביה, ס ה ס'עסט אויף אירע איינוואוינער, יעצט וויאזוי האבן זיי דאס געוואוסט? שטייט, די מדרש זאגט אז דער אייבערשטער האט דירעקט געמאכט אז ס'זאל זיין אסאך לוויות כדי אז. מען זאל זיין ביזי מיט די לוויות און מען זאל נישט זיין ביזי מיט די מרגלים נאכצוקוקן וואס די מרגלים טוהן. שוין, כ'האב ענק שוין געזאגט, היינט איז אויך אן ארץ אוכלת יושביה, קומסט אריין אויף ירושלים, איז וואס זעהסטו? דו זעהסט, דער איז געשטארבן, איש יראת השם, יענער איז געשטארבן, דער רב, דער רבי. וויל איך זאגן, איך בין דא אין ירושלים עיר הקודש, און עטס העטס לאכן וואס איך גיי ענק יעצט זאגן.

מען זאל זאגן ביי א רב'ס א הספד, אוי איז ער געוועהן א חזיר, ער האט נישט נאר גע'חזר'ט די גמרא, ער האט גע'חזר'ט אלע תלמידים אויכעט, נא עס גייט זיך אנהייבן, ביקאוז דיס העז טו סטאפ, ער גייט נאך אראפ אלס א צדיק, און מען וועט נאך גיין צו זיין קבר, שטעל דיר פאר, מען וועט נאך זאגן יא ווער ס'קומט דארטן וועט ער אים ארויסשלעפן פון גיהנום, קען זיין א יא, דו ווייסט איך וועל ענק זאגן פארוואס, כ'וועל ענק זאגן פארוואס אויכעט. ווייל לויט וואסערע א חזיר דער רב איז געווען זענען אלע בעלי בתים צדיקים, וועגן דעם שטייט מלך איז דן תחילה, ווייל אויב דער מלך איז א שייגעץ וואס ווילסטו פונעם עולם? ס'איז א מורא'דיגע זאך, דער רב איז אראפ דא אלס א א צדיק? און ער איז א חזיר געווען? עניוועי. ס'איז דא יעצט נאך א זאך, ס'איז דא א זעכצן יעריגער בחור אין ירושלים של זהב, וואס מען האט אים איינגעזעצט, וואס איז געווען, איין טאכטער, א פיר פינף יעריג מיידל, דאס הייסט א שוועסטער זיינע, האט געהאט מענטל פראבלעמס, דער טאטע האט געזען ס'טויג עפעס נישט, ער האט נאר נישט געוויסט ווער דער חזיר איז, ליטל דיד הי נאו, דער חזיר איז ביי אים אין שטוב, בקיצור מען האט גענומען דאס מיידל פאר טערעפי, און זי האט געזאגט אז דער ברודער וואוינט מיט איר, דער זעכצן יעריגער ברודער האט נישט וואס צו טון נאר צו רעיפן זיין שוועסטער, יא, ווען ס'איז דא זנות. איז איז ס'האט שוין נישט קיין גבול. עניוועי, איז געגאנגען אינמיטן די חקירות ווען די טערעפי מיט אלעם איז מען געוואויר געווארן אז נישט נאר די שוועסטער איז א וויקטעם נאר די עלטערע שוועסטער פון עלף צוועלף יאר איז אויך א וויקטעם. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאר פורים אז כ'גיי עס איבערחזר'ן יעדער זאל פרעגן זיין ווייב ווען ער האט חתונה מיט איר זאג מיר ביסטו אפשר געווען אמאל א וויקטעם פון סעקשועל אביוז? איי וואס איז דאס דען וויכטיג? וועסטו מסביר זיין די פרוי, נישט ווייל איך האלט דיך ביי גט'ן, איך בין שוין אריינגעפאלן, איך לעב שוין מיט דיר, איך האב שוין מיט דיר קינדער, איך וויל דיך שוין נישט גט'ן, און נאכדעם אז כ'וועל זיך גט'ן איך וועל נעמען א צווייטע, ווייס איך נישט וואס יענע איז דורך געגאנגען וואס פאר א גיהנום, סאו ס'איז נישט וועגן דעם, ס'איז פשוט וועגן דעם ווייל אזוי העסטו וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן צו איר ס'וועט קומען א צייט ווען דו זעהסט זי ווערט אנגעשטרענגט צו וכדומה, צו ווען זי גייט אין מקווה קומט זי אהיים נערוועז, זאלסטו וויסן. דעיס איז א מורא'דיגע פראבלעם. ס'האט מיר דערציילט א אינגערמאן אז זיין ווייב קען זיך אנטוהן נאכדעם וואס זי איז אהיים געקומען שוין פון די מקווה אין מ'איז שוין רעדי צו גיין אין בעט קען זי זיך אנטוהן איר הערט אין זי קען צוריק גיין אין מקווה זי האלט זי ס'איז עפעס ס'איז די נערוון האבן איר עפעס געשפילט אז ס'איז נישט געווען אין דער ארדענונג איי ס'איז דאך דארטן דא א פרוי וואס די פרוי קוקט אין זי געבט אכטונג ס'זאל זיין אלעס די תירוץ איז, האב איך יענעם געזאגט, דיין פרוי ליידט אויף נערוון ווייל זי איז געווען אביוזד. פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאג איך אים, הער וואס איך רעד צו דיר, איך ווייס נישט, חכם איז עדיף מן נביא. בקיצור, ער האט איר אנגעהויבן צו פרעגן שיינערהייט, ער האט איר מסביר געווען איך האלט דיך נישט ביים גט'ן, איך וויל נאר פשוט וויסן צו ס'איז אמת צו נישט זאל איך וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן אנדערש צו דיר, מער מיט ליבשאפט, מער מעורר זיין ווי מ'זאגט. מיט קלאוסנעס האט זי זיך צעוויינט און זי האט געזאגט יא איך בין א וויקטעם, פרעגט ער זי פון וועם ביסטו א וויקטעם, זאגט ער דאס וויל איך דיר נישט זאגן ווייל דאס איז דאך שוין נישט קיין חילוק אז איך זאג דיר אויס איך בין א וויקטעם איז דאך דיר גענוג צו וויסן וויאזוי זיך אויפפירן צו ס'איז מיין טאטע צו מיין ברודער צו מיין פעטער דאס איז שוין נישט וויכטיג איז למעשה דאס האלט איך אז יעדער זאל פרעגן די פרוי פרעגן וויסן. איים נאט העיר טו דאווארס יו, איים נאט העיר טו הערט יו, אדרבה איים העיר טו ביקאם מאטש קלאוסער טו יו, וויט די אנדערסטענדינג דעט יו העוו א סיריעס פראבלעם, דעטס וואט איטס אלל אבאוט, און כ'האב געזאגט יעדער זאל לייגן הידן ווידיאו קעמערעס, זעהן ווער ס'דרייט זיך ביי דיר אין שטוב, און אזוי ווייטער, און אין איין וועג זעה איך אז דאס וועט האבן א גרויסע השפעה אז מ'זאל זעהן א ברודער זאל נישט מאלעסטן אייגענע שוועסטער, ווייל ווען ס'דא הידן קעמערעס אין אלע צימערן, און ער זעהט אז ער איז ווי מ'זאגט. ער דרייט זיך צופיל ביי די שוועסטער אין די בעדרום צו ער זעט ווי ער טוט די מעשה אויכעט, העי, איז גענדיגט די גאנצע זאך. און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, זייטס קלאר ביי ענק וואס איך זאג ענק, עווריבאדי איז א חפץ חשוד, דעטס איט. איך האלט, פערזענדליך, מיין פערסענעל אפיניען וואס יעדער קען מחולק זיין,

אין וויזשניץ אין בני ברק האט מען געמאכט א בית החיים, עס קאסט דאך זייער אסאך געלט און עס איז א שאד געבן זיי, עס איז א שאד צו געבן אסאך ספעיס, געבן זיי ממש די מינימום, צווישן איין קבר און צווייטן, אזוי אז עס זאל נישט איינפאלן. לויט די הלכה איז עס אפילו נישט אזוי אויסגעהאלטן, איך בין שוין דאס אמאל דורכגעגאנגען, איך האב עס ענק שוין געזאגט, על פי הלכה איז עס נישט אויסגעהאלטן, עס מוז זיין א געוויסע מרחק, לויט כמה פוסקים פֿופֿציק צענטימעטער, לויט כמה פוסקים זעכציק און לויט כמה פוסקים זיבעציק, דאס האב איך הנאה פון וויזשניצער בית החיים אין אמעריקע, דארטן געבט מען ברייט פלאץ. צווישן איינעם און צווישן צווייטן, פרעג די חברה קדישא וואס עט זיין וואס עט זיך אנפילן, זאגן זיי הער אויס אונז קען מען נישט אריינלייגן דא גאנץ וויזשניץ עניוועי, ווער ס'עט שטארבן גענוג פרי עט האבן א זכיה קענען ליגן אין בית החיים אינאיינעם מיטן רעבן און אינאיינעם מיטן ריבניצער רעבן און אינאיינעם מיט די אלע צדיקים וואס זיי ליגן דארט, סקעלענער רעבן מיט די אנדערע, אבער אונז קען מען זיך נישט אויסזארגן פאר די גאנצע וועלט פאר די נעקסטע הונדערט יאר, איז למעשה איז די זעלבע דא אויכעט. די חזירים טאטשן אונטערערדיש אויכעט? אה עס איז נישט דא קיין כח גברא עס איז שוין טויט? העי דאס זענען אזאלעכע חזירים זיי האבן עפעס אזא מין געוואלדיגן כח והא ראיה ער שעמט זיך נישט מכשיל צו זיין קינדער ער שעמט זיך נישט די אלע זאכן עס איז ממש איז א חרפה און א חוצפה וואס זיי טוען עניוועי אויפן פליגער בין איך געפארן מיט א מענטש וואס ער זאגט מיר אז אונז זעמיר געווען אינוואלווד איינצוזעצן זיין טאטן און ער האט געמוזט פארן אויף אמעריקע ווייל ער האט נישט קיין געלט, טאטע האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער, כ'מיין ער זיצט אין די תפיסה. שוין, בקיצור האב איך אים געזאגט הער אויס, איך האב דיין טאטן נישט איינגעזעצט, אונז ווייס מיר ווער ס'האט אים איינגעזעצט, אבער איך האב אים נישט איינגעזעצט, ניין ווייל איר האט אויסגעלערנט די גאס, זאג איך מ'וויל דיך עפעס פרעגן, וואס איז מיט די הונדערטער קינדער וואס דיין טאטע האט מח. מכשיל געווען אלע יארן, וואס איז מיט דעם? די אלע דיין טאטע האט געהאט א פרייהייט פאר די אלע, ער האט געמעגט טון וואס ער האט געוואלט, עניוועי איז למעשה האב איך אים געזאגט אזוי, אפאר דאלער קען איך דיר געבן ווייל דו ביסט נישט מחיוב צו ליידן און דיין מאמע איז נישט מחיוב צו ליידן הונגער, סאו אויף אזויפיל קומט זיך דיר אז אפאר דאלער קען איך דיר געבן, אבער איך וויל דיר זאגן נאכאמאל, איך האב דיין טאטן נישט איינגעזעצט נאר דער וואס האט אים איינגעזעצט זאל זיין געבענטשט פונעם אייבערשטן, ברכת כהנים. אלעס וואס ער ברויך, יברכך יאר און ישא, ווייל דיין טאטע האט נישט געטארט זיין קיין מלמד ווייטער, זיין טאטע איז געווען א מלמד, ער איז א ברעסלעווער גראד, עס איז נישט קיין חילוק, עניוועי, יעצט אבער גיי ווייטער, סאו איז מען דארף וואטשן די קינדער, מען דארף האבן הידען קעמערעס אין א הויז, און מען דארף רעדן צו די פרוי זייער אפען, און מען דארף רעדן צו די קינדער אויך זייער אפען. ס'קומט יעצט ארויס זאכן ס'איז אנבעליוועבל. יעצט ווייטער צו רעדן פון דער ראש ישיבה, איך פאר דא ארום מיט די קאר איך זע ווידער זיין נאמען ס'רעגט מיך אזוי כ'קען עס נישט אראפ שלינגען ער גייט נאך אראפ ווי א צדיק איך האלט אז אלע תלמידים זאלן מאכן א ביכל וועגן דעם ראש ישיבה און זאגן פונקטליך וואס זיינע סעקשועל העביטס איז געווען פונקטליך ארויס זאגן צו ער האט ליב געהאט צו שטופן אין תחת צו ער האט ליב געהאט אויסצולעקן צו ער האט ליב געהאט מ'זאל אים אויסלעקן. צו ער האט ליב געהאט מעסטרעבעיטן, אלעס, צו ער האט ליב געהאט מיט די הויזן אנגעטון אזוי ווי יענער האט געזאגט, ער האט קיינמאל נישט אראפגעצויגן קיינעם די הויזן, צו ער האט עס ליב געהאט אנדערש, צו ער האט ליב געהאט צו זעצן יענעם צווישן די פיס. איך האלט אז די אלע זאכן דארף מען אראפשרייבן אין היסטערי למען יעמדו ימים רבים, אזוי האבן געטון די גרעסטע פארברעך וואס איז דא, און יעצט ווילן זיי, דעי וואנט טו געט עוועי וויט איט, זיי זענען גאר די צדיקים, די ראש ישיבות, אה, איר קענט רעדן מיט רבי חיים, מיט רבי טרפון, אה, לאז אפ מיט די אלע זאכן, זענען טרייפה און טמא, און מען דארף רעדן וועגן דעם. יעצט כ'האב ענק געזאגט אנפאנג פונעם שיעור די וואך, אז כ'האב ענק געווארנט אז מען זאל זיך נישט פארשטעלן יונגלעך פאר מיידלעך, מיידלעך פאר יונגלעך, ס'איז געווען א בחור איז געקומען צו איינעם אין שטוב און זי האט געטאנצט מיט אים, ער האט געמיינט ס'איז אן ער, נאכדעם איז אראפגעפאלן דארטן די יוניפארם, די הוט, האט מען געזען ס'איז גאר א מיידל, און די חילול השם איז גרויס, די שמוץ איז גרויס, דער בחור איז מורא'דיג אפסעט געווארן, א מיידל מיינט זי האט אנגערייצט א בחור, דער בחור קען עס נישט נאכדעם אראפשלינגען, דאס איז די זעלבע אביוז ווי מען מאכט אים סעקשועלי אביוז און ס'קומט פון אים ארויס די זרע צו מען גייט אריין אינעם אחור, נישט יעדער בחור. וויל האבן צו טון מיט א מיידל אפילו ווען ער ווייסט נישט דעם איסור פון כריסות, ער וויל נישט, ער וויל זיין א אפגעהיטענער בחור, איז יעצט די טאטע איז מלא בושות, הייבן זיי אן אז דאס איז געווען א ברודער מיט א שוועסטער, איז וויל איך זאגן פאר דעם טאטן, טאמער דאס איז געווען א ברודער און א שוועסטער איז פונקט אזוי שלעכט דער מצב, עס ווערט נישט בעסער אז ס'איז געווען א ברודער מיט א שוועסטער, אז דו האסט עס געלאזט פאטאגראפירן, דו האסט געלאזט ביי דיר אין שטוב זאל עס אזוי געשען, און דו שעמסט זיך עס נישט ארויסצוגעבן, און זאלסטו וויסן ביסטו דער זעלבער רשע און דער זעלבער לאו-לייף, נאר אונז ווייסן מיר, עס איז גארנישט קיין ברודער און קיין שוועסטער, גאר געווען צוויי פרעמדע מענטשן, נאר הער אויס, אזוי איז עס ליידער, און איך האב געבעטן אז מען זאל וואטשן, ווער עס האט געפאלגט האט געפאלגט, און ווער עס האט נישט געפאלגט, העי, איטס יור פראבלעם, ס'איז נישט מיין פראבלעם, כ'האב ענק אייביג געזאגט. יו קען טעיק א הארס טו דע וואטער באט יו קענט מעיק אים דרינק איך האב ענק געזאגט איך גיי אזוי לאנג מיך שלאגן פאר ענק ביז ווילאנג עטס וועטס אנהייבן צו גלייבן אז ס'איז דא סעקס ביטווין משפחה און מען טוט כל דבר אסור און איינמאל אז עטס וועטס גלייבן איטס יור אבליגעישאן טו טריי טו סטאפ איט אין יור האוז ווייל ביז יעצט האט מען דאך געזאגט ס'געשעהט סאו דאס האב איך געוואלט ארויסברענגען. יעצט ווען דאס געשעהט לאך איך שוין פון ענק. דאס איז מיין ריווח, ווייל איך האב ענק געווארנט און עטס האטס נישט געוואלט פאלגן. ביי מיר איז דאס שוין כולו ריווח. סאו עטס האטס נישט קיין פראבלעם מיט מיר, עטס האטס א פראבלעם מיט ענקער פעמילי. ס'דא אזאלכע וואס ווילן נישט מסכים זיין אז ס'איז אמת, ווייל דעמאלטס וועט נחום ראזענבערג ארויסגיין א געווינער. איך האב געווינען. ס'געפערטיגט. איי וואן. יעצט איז נאר א שאלה ווי עטס האלטס. איך זאג אייביג אז צו לעבן אונטער א מאסק, צו לעבן געפארבט, איז זייער א מיעסע זאך, עס איז מורא'דיג מיעס. א טאטע זיצט און פלוידערט א גאנצן דאווענען און זאגט פארן קינד דאווען, רעד נישט אין שול. נו, וואס זעט דאס קינד? ער זעט אז דער טאטע איז א היפאקריט, דעטס אלל וואס ער זעט. ווען א טאטע גייט מיט זונות, זאל דאס זאגן די קינדער, איך גיי מיט זונות. ער זאל זאגן איך בין פארכאפט, איך ברויך העלפ. ווייל אויב דאס אז דו פאפסט אויס און נאכדעם כאפט מען דיך נאך פינף אדער נאך צען יאר, איז אלעס וואס דו האסט געלערנט מיט דעם קינד ווערט מורא'דיג פארפלאנטערט ביי אים אין מח, און נאכדעם הערט ער אויף אלעס צו גלייבן. ס'איז זייער נישט גוט. איך וויל ענק זאגן למשל, איך בין דא יעצט, כ'האב געדינגען א דירה אין מאה שערים, נישט ממש אין מאה שערים, אבער לעבט. בקיצור, איך דארף ארויסשיקן אויף אמעריקע דעם שיעור. גיי איך און איך פרעג איינעם ווי איז דא אפן א געשעפט וואס האט ווייפיי. זאגט ער, וואס הייסט ווי? אין דעם בנין ווי דו האסט געדינגען, דא איז דא עלף איינוואוינער, און יעדער פון אונז האט אים ווייפיי. יעדער האט אים אינטערנעט. זאג איך אים, אפשר וואלסטו מיר ערלויבט איך זאל ארויסשיקן עפעס אויף אמעריקע? זאגט ער, פארוואס נישט, מיט'ן גרעסטן כבוד. נישט קיין שום פראבלעם. קיצור כ'האב אריין געשיקט דעם שיעור. יעצט ווען איך בין ארויף געגאנגען האב איך געזעהן אז ער זאגט נישט קיין ליגנט ווייל ס'איז ארויס געקומען אלע וואס האבן אין דעם בנין ווייפיי, אינטערנעט בעסער געזאגט, נאר ס'האט געבעטן ביי יעדן איינעם אז כ'זאל געבן דעם קאוד, די סיקרעט קאוד אריין צו גיין. איך האב דאך עס נישט אבער דער אינגערמאן האט מיר געגעבן זיין קאוד. נאכדעם איז דא דא א געגנט און שטייט אין די געגנט. טוט מען נישט פארטרייבן די שכינה ווייל מען זיצט און מען האט נישט קיין אינטערנעט. אזויפיל באלאני וויפיל מען לערנט די קינדער אז אויב די קינדער ווערן נישט משוגע איז עס א וואונדער. און יעצט טוט זיך פארשטיין פארוואס אזויפיל מענטשן פאלן אוועק. למשל מען האט איינעם מאלעסטעט. פרעגט מיך איינער פארוואס ווערט מען פארוואס יעדן קאטוילישן גוי וואס מען האט מאלעסטעט פארוואס ווערט ער נישט א איד? פארוואס ווערט מען נאר פון יעדן איד וואס מען האט מאלעסטעט ווערט מען א גוי? די תירוץ איז ווייל ער האט געטראפן אידישקייט פול אוו באלאני. ער האט געטראפן אלעס איז ליגנט און שקר, טאר נישט האבן אן אינטערנעט, מען לייגט אריין אסאך געלט אין די שכונה אז זאל נישט זיין קיין אינטערנעט, און עט די ענד אוו די דעי האט עס יעדער. כ'פלעג אלץ זאגן א דזשאוק אז אין רוסלאנד ווען כ'האב געבויעט מקוואות פלעגן צוקומען מענטשן זיי האבן געוואלט אז מען זאל בויען פאר זייער געלט און מען זאל עס איבערווייזן אין אנדערע לענדער אין אמעריקע צו ווי, פלעג איך אלץ זאגן ס'מיר גרינגער צו רעיזן פופציג טויזנט דאלער אין רוסלאנד כאטשיג מען האט נישט געטארט האנדלען מיט קיין גרין געלט מיט קיין דאלער ווי איך קען ווי אין אמעריקע. אין אמעריקע איז עס מורא'דיג שווער, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, מען לערנט אויס בלאף, מען לעבט אין בלאף, אלעס איז איין שטיק בלאף, און דאס איז עס. און די זעלבע געווען מיט די מלמדים, מען האט אונז אויסגעלערנט קדושים תהיו און זיי זענען געווען די גרעסטע מנוולים, סאו אלעס איז בלאף, בלאף, בלאף, ביז ווי לאנג מען וועט זיך נישט אויסלערנען צו לעבן אן ערליך לעבן, ביז דעמאלטס האמער אונז א פראבלעם, האמער אן ערנסטן פראבלעם, ווייל אפילו וועם מען האט נישט מאלעסטעט, דער זון זעט אז די רבנים האקן אויף די אינטערנעט, מען לייגט אריין כוחות, און דער טאטע האט עס, און נישט נאר דער. טאטע האט עס, נאר יעדער האט עס, אינעם בילדינג האט עס יעדער, ס'איז ממש איז א אומגליק וואס דא גייט פאר. ס'איז דא א איד וואס איך קען אים, ער האט זייער וואוילע קינדער, זענען עטליכע זענען מורה הוראות אפילו, האב איך אים געפרעגט וואסערא רעמעדי האט ער געמאכט ער זאל האבן אזאלכע וואוילע קינדער, זאגט ער אזוי, איך האב נישט געהאלטן ביי אידישקייט, כ'האב נישט געהאלטן ביים דאווענען, כ'האב נישט געהאלטן ביי די אלע זאכן. כ'האב אבער געהאט א ווייב, כ'האב געהאט קינדערלעך, האב איך געוואלט זאלן זיין מענטשן. זאגט ער, איך פלעג גיין אין שול יארן לאנג, כ'האב געעפנט א סידור, כ'האב נישט געדאוונט אן אות אחת. כ'האב אבער איין מעלה געהאט, כ'האב נישט גערעדט א ווארט אין א שול אויך נישט. ווען מען איז מיר געקומען אנטראגן דעם גרעסטן דיל, האב איך געזאגט, אין א שול רעד איך נישט. און די קינדער האבן דאס געזען, האבן זיי געהאט א מורא מקדש, זיי האבן אנגעהויבן צו האבן מורא פאר א בית מדרש, ממילא האבן זיי מורא געהאט פאר ווער ס'רוהט אין דעם בית מדרש וואס דאס איז דער אייבערשטער. לאידך גיסא איז דא מענטשן זענען מורא'דיג נישט מצליח געווען, און זיי זאגן יא, זיי האבן געפלאפלט פון אנפאנג דאווענען ביז סוף דאווענען. ביים דאווענען אליין האט ער טאקע נישט געפלאפלט, ער האט טאקע יא געדאווענט, אבער דער קינד האט געזעהן אז דער טאטע פירט זיך אויף אזוי פראסט, איז עס געווען אן אומגליק. און טאמער מיינט איר אז דאס איז שוין דער גרעסטער פראבלעם, וויל איך אייך זאגן, ס'איז נישט דער גרעסטער פראבלעם אויך נישט. ס'איז דא א גרעסערע פראבלעם. וואס איז געשעהן איז, איך בין איינגעשטאנען דא, איך האב געדינגען דא א דירה, בין איך איינגעשטאנען דא אין א פלאץ ווי מען פארדינגט פאר בחורים דירות, איז למעשה איך האב שוין גערעדט וועגן די דירות הונדערטער מאל, איך האב שוין איבערגעקערט גאנץ מיר, היינט איז שוין דא א שטיקל השגחה, איז אויכעט נאר פון משמרת הפיפיק דא וואס זיי נעמען געלט. מיט אנדערע ווערטער אז טאמער דו ווילסט האבן אן אינטערנעט און דו ווילסט האבן אלע מנוולות ביי דיר אין צימער דארפסטו נאר באצאלן די פרייז. יעצט, אזוי ווי איך האב דאך אויך ליידער די טמא'נע כלי, נישט ווייל איך וויל עס האבן, איך מוז עס האבן. איינע פון די זאכן וואס איך ארבעט יעצט דא איז אז יעדע תלמוד תורה זאל האבן דעם אינטערנעט אין יעדע ישיבה קטנה, אין יעדע ישיבה, אין די מיידל סקולס, כדי זאלן קענען נאכקוקן די חזירים ווער ס'איז אויף די ליסטע. איז למעשה איך האב עס אויכעט, איך מוז עס האבן. איז ווייס איך דאך וויאזוי דאס ארבעט. קום איך אריין דא אין א בחור'ס צימער, איך בין דא, איך האב גענומען א געלעגער, איך האב געדינגען אן אפארטמענט, איך האב נישט געוואלט קיינער זאל דא זיין, און כ'קוק מיך אום וואס דא טוט זיך. ס'איז דא דא א געהעריגע ראוטער, יעדער בחור זאל קענען עס נוצן, ס'איז דא געהעריג אינטערנעט אין צימער, כ'האב נאר נישט די פעסווארד וויאזוי אריינצוגיין, אבער ס'איז דא אלעס, און דאס איז אונזער פראבלעם, ס'איז דא רבנים וואס ערב שבת פרעסן זיי זיך אן מיט אלע מאכלי שבת, און ס'קומט צום טיש עסן זיי נאר ממש א מינימום, זאגט מען אה, דער איז א צדיק, שפעטער ווען ער וואוינט מיט זיין טאכטער ווערט מען שוין געוואויר וואסערע א צדיק ער איז, און דאס איז אונזער גרעסטער חרבן, אלעס איז געפ. געפאפט און געפאפט און געפאפט. מען דערציילט א מעשה אז אמאל איז געווען איינער געפאלן כורעים האט ער זיך נישט אויפגעהויבן האט מען מורא געהאט ווער ווייסט וואס איז געשעהן מיט אים האט מען אים שנעל אויפגעהויבן האט מען געזעהן ווי ער האלט אינמיטן קייען זאגט ער נו וואס זאל איך טוהן איך קען נישט אזוי שנעל קייען ער האט געגעסן אונטערן טלית ביי כורעים דאס איז געפאפט. כ'האב נאך א שטיקל ארבעט. פאר די משמרת הפיפיק חברה, איך זעה דא איז דא, כ'האב ענק געזאגט ס'איז אן ארץ אוכלת יושביה, ס'איז ארויפגעשטעלט וואו ס'וועט זיין די לוויה, מיט אהער מיט אהין, כ'באמערק אבער אז ס'איז נישט אפגעטיילט די פלאקאטן יונג מענער מיט פרויען, מיט אנדערע ווערטער ס'איז איינס לעבן ס'אנדערע אן א מחיצה, און נאך מער, אויף אסאך פלעצער איז ארויפגעשטעלט למשל א פרוי אויף א מאן, און אמאל פארקערט, א מאן אויף א פרוי, רחמנא לצלן וואס דא טוט זיך. האב איך ענק שוין געזאגט, נאכן טויט, די חזירים לעבן נאך דעמאלטס אויך. סווערט געברענגט אזוי, אז דער נשמה זאגט פארן אייבערשטן, איך האב נישט געזינדיגט, דער גוף האט געזינדיגט. זאגט דער גוף פארן אייבערשטן, דער נשמה האט געזינדיגט. זאגט די נשמה, קוק, פון ווען איך בין אוועק, איז נישט דא קיין זינד. זאגט דער גוף, פון ווען די נשמה איז אוועק, איז אויך נישט דא קיין זינד. וואס טוט דער אייבערשטער? ער שטעלט זיי צוזאם, איינער אויפן צווייטן, און ער שטראפט זיי אינאיינעם. ער איז זיי מחיה מתים נאכן טויט. אזוי שטייט אין מסכת גיהנום, אנדערע פלעצער איז די חזירים די אפילו נאכן טויט לעבן זיי נאך און זיי קריכן נאך ארום. מען זאגט אז אין מאנרא איז דא אזאלעכע שאקאלן הייסן זיי אזאלעכע חיות וואס זיי גראבן ארויס טויטע, גלייבטס עס נישט ס'איז נישט אמת, איר ווייסט ווער ס'גראבט ארויס די טויטע? די חזירים לויפן ארום ביינאכט ווען קיינער זעט נישט. סאו יעצט אז מ'געט א שטעל ארויף אזא מודעה א מאן אויף א פרוי און א פרוי אויף א מאן רחמנא לצלן, סאו ווי די משמרת הפיפיק דא פון ארץ ישראל, דער וויאזוי האט ער געהייסן חנן, כי חנוניך ה' אלוקינו המה חנונים, ווי איז ער ער זאל מוחה זיין, באט הו קעירס, נישט דא ווער ס'צאלט געלט קענסטו טון וואס דו ווילסט. יעצט איך וויל אויך זאגן איך קוק מיך דא אום, איך גיי דא שפאצירן, אבער נישט ווייל איך וויל שפאצירן, איך גיי נאר דא ארום זיך אומקוקן, און זעה איך אז עס גייען ארויף אויף די באסעס געשטופט מענער, פרויען, יונגלעך, מיידלעך, אזוי ווי אין די ווילימסבורג בארא פארק באס. עס איז דא א איד, ער האט שוין חתונה געמאכט מסתמא אלע קינדער, ער זאגט ער האט געוואוינט אין גבעת שאול, דעמאלטס איז דאס געווען אביסל ארויס פון ירושלים, ער פלעגט אריינקומען מיטן עגד יעדן טאג, און א מיידל האט עהם אפגעווארט, און זי האט צוגעשטופט אייביג צו עהם און ער האט עס ליב געהאט ווייל ער איז געווארן א קישוי ביז ער איז געקומען צו השחתה און ס'איז געווען אזוי האט אנגעהאלטן אפאר יאר ביז איין טאג האט ער געזען ער איז לוזינג היז מיינד ער האט אנגעהויבן צו גיין פאר העלפ דעמאלטס האט מען נאכנישט געוואוסט וויאזוי מען טוט עס הענדלען מען האט נישט געוואוסט די דעינדזשער דערפון איז עס געווען א גרויסער אומגליק און היינט איז ער האט שוין חתונה געמאכט די קינדער ער האט געהאט שבעה מדורי גיהנום א גאנץ לעבן און די זעלבע וויל איך דא זאגן פארן עולם יעצט מען דארף וואטשן אויף די באסעס. קומען קינדערלעך אין סקול, עס קומען בחורים אין ישיבות, עס איז דא מיידלעך פון זיבעצן, אכצן, און היינט דא איז נישט דא קיין סעקס, ווייל אלעס איז דאך זייער געצוימט, טרעפט זיך א בחור'ל וואס ער פארט נעבעך יעדן טאג אין ישיבה צו אין חדר, און זי שטופט זיך אין אים אריין, מען שטייט דאך, מ'איז זייער שטארק צוזאמגעפושט, און עס געשעט אן אומגליק, סאו וויל איך רעדן צו די מנהלים און צו די מחנכים, עטס ווילטס דאך נישט. אז ס'זאל זיין פראבלעמען. סא אז עטס ווילטס נישט, זעטס אז ס'זאל נישט זיין. ס'איז אין ענקער האנט. יעצט, כ'האב געוואלט ענטפערן פאר איינעם וואס האט זייער שיין אריינגערופן און ער פרעגט א שאלה, און איך האלט איך בין אים מחויב צו ענטפערן, ווייל ווען איינער פרעגט נארמאל וויל איך אים ענטפערן נארמאל ער זאל זען אז ברוך השם איך בין א אויסגעהאלטענער האטליין נישט סתם א חיה פון וואלד. דא האט עטס וואס יענער פרעגט, הערטס אויס וואס ער פרעגט.
איתן ר' נאכאן, איך וויל פארשטיין די טענה פון ר' שטראסער אז די שמואל ניימאן

און מיר גערעדט גאנץ גאנץ שיין אפן, און בכלל נישט געמאכט פאר קיין בחורים און יונגלעך דאס צו הערן, איך מיין אז דו האלטסט אויך אזוי, זאץ און און קלארט זיך אויס, און קען פלאנען צו גיין א אנדערע דירעקשאן מיט די די נושאים, אדער מיט א פין נאמבער, אזוי ווי שמואל ניימאן, און איך מיין נישט צו זאגן זאלסט רעדן אזוי ווי שמואל ניימאן רעדט, איך מיין צו זאגן אז זאכן אויף אייער וועג זיך אן צו עני זאך קענט איר גיין אויף דעם וועג קיין קיין אנדערש קענען צו ענטפערן שכוח בלייבט ביי ער זאגט אז איך זאג א מליצה פון אין דורשין בעריות בשלושה, פארוואס בין איך ברוגז אויף די צוויי חברה וואס זיי טוען די מיעסטע זאכן, איינער איז דער דיין ניימאן ער רעדט אויף א האטליין רחמנא ליצלן ווי איך האב מסביר געווען. דאס וואס ער רעדט איז זאכן וואס מען דארף רעדן ביחיד, רעדן צום מענטש פרייוואט, זען וואס זיין נגעי עצמו איז, נישט געבן היתרים, און דער צווייטער איז דער גאנז, גאנז דער איז אן א חורבן פאר די וועלט, ער האט שוין געמאכט יעצט א וועבסייט אויכעט, און ער פאטאגרעפירט זיך, און ער גייט לערנען דעם עולם הלכות סעקס, פרעגט מיך איינער אין וואס ביסטו אנדערש? איז וויל איך דיר מסביר זיין, קודם אין די משנה חגיגה פרק ב' שטייט אזוי, משנה א', אין דורשין בעריות בשלושה, מען טאר נישט דרש'ען בעריות בשלושה. זאגט דער ברטנורא וואס איז דאס טייטש, לשלושה בני אדם כאחד אין דורשין להם סתרי עריות, כגון, בתו מאנוסתו. למשל, דער חזיר, דער טייטלבוים, יענקל בער, האט געוואוינט מיט א פרוי, און ס'איז דארטן געבוירן געווארן א קינד, כ'ווייס נישט צו א יונגל, צו א מיידל, כ'ווייס נישט צו א גוי, צו א איד, אבער אזוי שטייט אין TOT אז ס'איז א אמת'ע מעשה און ער האט אפבאצאלט ס'זאל זיין א שווייג וואס ס'לוינט זיך אים, לויט וואס א בענקל, סאטמאר רב'ס בענקל איז ווערט, לוינט זיך אים צו באצאלן. יעצט אויב לאמיר זאגן ער האט געהאט א טאכטער פון דעם אונס, נאכדעם וויל ער מיט איר חתונה האבן, איז דאס דלא כתיבא בקרא בהדיא, דאס שטייט נישט ארויס אין פסוק, ואתיא מדרשא, איך לערן עס נאר ארויס פון א דרש. יעצט נישט זאגט די גמרא, מע טראכט מיר, מע האמיר מורא שמא בזמן שמדבר הרב עם אחד, ווען דער רב וועט רעדן מיט איינעם ישאו ויתנו השניים ביניהם, און צוויי מענטשן צווישן זיך האבן א משא ומתן, ולא יתנו לבם לשמוע מפי הרב כשדורש בו איסור, און זאל נישט אויסהערן פונקטליך אויף די זאכן וואס עס שטייט נישט ארויס אין די תורה, ויבאו להקל בעריות על ידי שנפשו של אדם מתאוה להם, און זיי מיקל זיין עריות ווייל די נפש פון א מענטש גליסט ומחמדתן יותר משאר איסורים בתורה. אזוי זאגט דער בארטענירא, און אזוי זאגט אויך דער רמב"ם, און די תוס' יום טוב ברענגט עס אויך צו, אז בתו מאנוסה, און אזוי שטייט טאקע אין מסכת יבמות אז דאס טאר מען נישט. בקיצור, איז קומט אויס יעצט פון דעם, אז דאס וואס ס'שטייט אין דורשין בעריות, מיינט מען נישט משכב זכר, מען מיינט א בתו מאנוסה, וואס איך לערן עס ארויס פון א דרש, איז אז יענער וועט נישט אויסהערן ווען דער רבי וועט לערנען דעם דרש, וועט ער נישט וויסן אז מען טאר נישט, ווייל ער קוקט אין חומש שטייט נישט אז מען טאר נישט. אבער משכב זכור שטייט דאך ארויס אין חומש אזוי ברחל בתך הקטנה מיט אלע מפרשים עטליכענע מאל, סיי אין אחרי סיי אין קדושים, אין ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, די דרשה משכב זכור, די חז"ל לערנען דאס, איז במילא דאס וואס איך לערן דאס איז נישט שייך אין דורשין בעריות בשלושה, דאס דארף מען לערנען מיט וויפיל מענטשן ס'קענען דאס אויסהערן. אבער דאס צו גיין זאגן יענעם אז די פרוי וויל וואוינען נאר זיצנדיג אויף אים און מען מעג דאס נישט דא קיין שום איסור, אזוי האט געזאגט דער גאנץ צו דער אנדערע דארטן דער דיין שמואלי ניימאן, דאס איז נישט אין דער ארדענונג וואס זיי לערנען, ניין ניין דאס איז נישט געמאכט אויף דעם, יעצט דו פרעגסט מיך ווייל כ'האב געזאגט די גמרא די משנה אין דורשין בעריות איז עס א מליצה געווען, אין דורשין בעריות איז נאר אויף אזאלכע זאכן וואס זיי טוען, נישט אויף וואס איך טו. דאס וואס איך טוה דאס איז ליידער ליידער פארכאפט די גאנץ די גאנצע אידישע וועלט און קיינער האט גארנישט געזאגט. די גמרא זאגט אויך אז כאטשיג די בית שמאי האלטן אז צרת הבת איז א ערוה דאורייתא מעולם קיינמאל האבן זיך נישט לא נמנעו בית הלל ליקח נשים מבית שמאי פארוואס דמודעי להו ופרשי אים צו זאגן הער אויס ביי דיר איז דאס א איסור ערוה ווייל די בית שמאי האלטן ס'איז אן איסור איז די זעלבע דא אויך אז יענער וועט וועלן נעמען בתו מאנוסה וועט מען אים זאגן דאס איז אן איסור, אבער משכב זכור ווילסטו זאגן אין אלע מקוואות האט מען עס געטון און יעדער האט מורא געהאט צו עפענען דאס מויל. איז נאכאמאל, ווען מען רעדט דא פון צו זאגן אזא זאך וואס עס שטייט נישט ארויס, האב איך מורא אז אפשר ביז די רבי וועט מסביר זיין דאס וואס עס שטייט נישט ארויס נאר כ'לערן עס ארויס פון א דרשה און די צוויי וועלן רעדן צווישן זיך, די רבי וועט עס מסביר זיין פארן דריטן, עט ארויסקומען א חורבן, אבער משכב זכור שטייט ארויס. און דער פראבלעם איז נישט אז מען זאל נישט ווערן סעקסי, אויך האב איך שוין געזאגט פון די תורה ווערט מען נישט סעקסי, מען ווערט סעקסי פון שלעכטע חברים און אז מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, אבער פון די תורה? חס ושלום, קיינער ווערט נישט א גוי און א שייגעץ פון די תורה, חס ושלום, אין אלע ישיבות האט מען געלערנט, דער חתם סופר האט פארגעלערנט הלכות נידה אויכעט פאר זיינע תלמידים די בחורים. יעצט אזוי ווי איך זעה דו פרעגסט עס מיט א גרויס תמימות, דו מיינסט נישט קיין שלעכטס, וויל איך דיר ענטפערן, נישט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה טאר מען נישט לערנען, ניין, דאס מוז מען לערנען און מען דארף לערנען. וואס מען טאר נישט לערנען איז דרשות וואס עס שטייט אין די חז"ל וואס שטייט נישט ארויס אין פסוק. דאס טאר מען נישט לערנען פאר דריי. יעצט איך ענטפער עס דיר ווייל איך וויל דו זאלסט זען אז ס'איז אן אויסגעהאלטענער האטליין. ס'איז נישט א האטליין סתם ווייסטו איך מאך א האטליין ווייל איך וויל מאכן א האטליין. נא נא נא נא נא. איך האב וואס צו טון מיט מיין צייט. איך בין נישט קיין ליידיגייער. שטעל דיר פאר מיך לאזט מען דאך נישט אריין אין קיין שום שול. אז איך דארף נאכקוקן א גמרא. איך דארף נאכקוקן א ברטנורא, מוז איך אריין גיין אין א ספרים סטאר, ווייל מיין שול לאזט מיר נישט אריין, דעם ביזנעס מאן פאר ביזנעס לאזט ער דאך אריין, שור. און יעצט פארשטיי איך שוין, קען זיין וועגן דעם איז די וועלט געווען אזוי נפרץ מיט משכב זכר, ווייל די רבנים האבן אפגעלערנט אז מען טאר נישט לערנען בעריות בשלשה, מיינט מען אז מען טאר עס נישט לערנען פאר דריי, אפילו דעם פסוק פון ואת זכר לא תשכב משכבי אשה. יעצט האב איך עס מסביר געווען אז זיי לערנען מן הטעות און זיי דארפן טשענדזשען פאליסיס זיי וועלן עניוועי טשענדזשען ווייל מ'וועט זיי אדער אויפפיקן אדער איינזעצן אדער סוען מיט געלט. ברוך השם. דר'ערד ליגערס. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן דעם ענין פון ארץ אוכלת יושביה, איך זעה דא למשל דא דא איינער יוראוויטש איז געשטארבן און האט איבערגעלאזט צען יתומים, איז דא אויף יעדע וואנט צוועלף, קוק איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן אכט ניין צען עלף, צוועלף פאוסטערס גרויסע, בית ועליה איינס אויפן צווייטן. כ'מיין, וויפיל מאל איז דער מענטש געשטארבן? איך זעה יעצט ס'איז דא דא א תיקון טעות, מען האט געזאגט אויף איינעם ער איז געשטארבן און די לוויה וועט ארויסגיין פון שמגר, און דערווייל ס'איז א תיקון טעות, ער האט זיך אויפגעכאפט און ער לעבט. ווען איך קום אויף ארץ ישראל קוק איך אייביג צי איך שטיי נישט אויף די צעטלעך ארונו בא, איך זעה איך שטיי נישט ברוך השם, אבער מען קען גארנישט וויסן ווייל אפילו ווען ס'שטייט יא קען מען נאך טשענדזשען פאליסי, ס'איז אן ארץ אוכלת יושביה, ס'פארלענדט אלע וואס וואוינען דא. כ'מיין די בעלי עבירות. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב געדינגען א טעלעפאן אויף צו קומען אויף ארץ ישראל און מ'האט אלעס אריינגעשטעלט, לכאורה. למעשה, כ'בין אנגעקומען דא, ס'ארבעט נישט די וואטסעפפ, ס'ארבעט נישט די אימעיל, די אינטערנעט, גארנישט. ס'ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. גיי איך אריין אין א סטאר, אין מאה שערים, זאגט ער באמת דארף איך עס צונעמען און כ'דארף. דיר עס נישט צוריק געבן, זאג איך, הער אויס, איך בין פון חוץ לארץ, דו נעמסט עס צו, איך האב דא אן אנדערן טעלעפאן וואס איך האב אין ניו יארק, איך מאך פון אלעם א צילום, איך נעם דא די ווידעא, איך צינד דאס אן, דו נעמסט עס צו, רוף איך שוין די פאליס. זאגט ער, אה, ביסט פון חוץ לארץ, אה, מעשה עבודה, בקיצור, שוין, ער זאגט, איך קען דיר גארנישט טון, זאג איך, זאג מיר א סטאר וואו מען קען יא. זאגט ער איך קען דיר דאס אויך נישט טון ווייל דער סטאר לעבט דאך פון די זאכן. עניוועי וואס מיינט עס? די סוף האט ער עס קאנעקטעד און די סוף איז מוראדיג און די סוף האט ער נישט צוגענומען דעם טעלעפאן און פאר א פרייז דעטס אלל. און מיר לוינט זיך צו באצאלן די פרייז ווייל ווען נישט וואלט עטס נישט געהאט קיין שיעור סאו בקיצור. רבותי, די פעיק פאוני פראוד איז אנבעליוועבל, איטס אינקרעדיבל ממש וואס דא גייט פאר. יעצט אויפן וועג צוריק מיט די קאר בין איך עפעס געווארן פקקים און תנועה, דאס איז די צוויי וויכטיגסטע ווערטער וואס מען מוז קענען. פקקים מיינט אז ס'איז אנגעזאמעלט אסאך קארן, אזוי ווי א פקק, און תנועה מיינט טרעפיק. עניוועי, למעשה בין איך געווען דא האב איך געזען אז ס'איז דא א ריזיגע פראטעסט, שטעל איך מיך אפ מיט די קאר, פרעג איך וואס איז די פראטעסט? זאגט מען, ווייסט מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, מען נעמט זיי, זאג איך אים, wow איך קען אויך גיין אין מיליטער, ניין דו ביסט א זכר, אה האב איך געוו יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס עיבי בעיבי האט זיך געמאכט פאר א נקבה, היהיהי ער וויל זיין פון די מיידלעך וואס מען נעמט אין מיליטער, עיבי, קען נעווער פיגער יו אוט, יו ווערי דיעפ דיעפ דיעפ, שקויעך. פרעג דא אין מאה שערים איינעם ווי מען גייט פונקטליך, כ'האב געזוכט די נחמה בעיקערי, זאגט ער בוא אני אלך איתך, זאג איך נאנאנאנא אל תלך איתי, איך האב מורא אז דו וועסט מיך אנרירן און איך וועל דיך אנרירן, ער האט אויסגעשאסן מיט אזא געלעכטער אז איך הייב שוין אן צו טראכטן ער האט מיך געוואלט אנרירן. יעצט, די הפגנה איז געמאכט ווייל ס'איז דא בחורים וואס מען געט זיי נישט קיין פטור, ווייל ס'איז דא א בריוו פון רב שך אז אפילו א בחור וואס זיצט אין א ישיבה נאר ס'איז נישט תורתו אומנתו און ער לערנט נישט כסדר די גאנצע צייט זאל מען אים נישט געבן א טאר. יעצט למעשה רב שך איז אין דעם גערעכט ווען נישט וועט דאך יעדער גיין אין די ישיבה און ס'וועט ווערן א דזשאוק. לאידך גיסא איז אבער אן אנדערע זאך וואס זאל אזא בחור טוהן און וואס איז אז א בחור ארבעט פינף שעה א טאג צו ער מאכט געשעפטן אפאר שעה א טאג פארשטייסט סאו אין א געוויסע וועג איז עס גוט אין א געוויסע וועג נישט למשל רבי אהרן קאטלער האט איינגעפירט אין אמעריקא ווער ס'נישט קיין בן תורה זאל גיין אין לעזאזל

די דעבי סרוטה, סרוטה איז זייער זייער א מיעסע נאמען ביי מיר. עניוועי, לויט ווי איך פארשטיי פון איר וועבסייט אז איר פאטער גייט מיט א לאנגע בארד און זי וואוינט שוין נישט אינדערהיים, און אויכעט זי מאכט מאסאזשן און זי מאכט האוז קאלס, דאס מיינט זי קומט אהיים צו יענעם אינדערהיים און זי מאכט אים א מאסאזש. והמבין יבין, יעצט לאמיר זאגן אז זי האט געטאנצט מיט דעם בחור און ס'איז טאקע געווען איר ברודער, קודם על פי הלכה דאך עס נישט אויסגעהאלטן, ווייל מ'טאר נישט מיט א ברודער אויך נישט טאנצן אז זי איז א נידה, נאכדעם וואס האט זי געמאכט א בילד און ארומגעשיקט אויף אלע אינטערנעטס, און וואס האבן די עלטערן צוגעקוקט דארטן און זיי האבן גארנישט געזאגט? געהאט. יעצט אין ארץ ישראל איז דא א קאמפעני וואס מאכט פייער קרעקערס, ס'האט עקספלאודעט און ס'איז דא דריי טויטע און אסאך פארוואונדעטע. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער מאגלעניצער רבי, דער באוואוסטער חזר, בערל אשכנזי, דער חזר רופט זיך שוין נישט א מאגלעניצער רבי, ער רופט זיך שוין אלעסקער רבי. זיין טאטע איז אלעסקער רבי און מען האט נישט געוואלט אים נעמען אויף זיין טאטענס פלאץ ווייל די קהילה האט געוואוסט פון זיינע מצוות און מעשים טובים, ער האט אין זיין טאטענס שול אויכעט מאלעסטעד קינדער, ער האט געקלערט וואס דארף איך דארטן גיין, ער האט זיך געעפנט א שול אין וויליאמסבורג און ער איז געווארן אלעסקער רבי אין וויליאמסבורג. עניוועי, דאס אלעס איז נאך נישט געפערליך, הערט אבער איין זאך וואס איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא דא, דער ראובן בראך האט א זון וואס ער איז אויך געווארן א רבי, ער רופט זיך דאבשינער רבי, אים האב איך געטראפן אין צפת און ער האט מיר צוגעזאגט, געזאגט אז ער גייט מיך לאזן דאווענען אין ווילימסבורג אין זיין שול, און ער האט מיך נישט געלאזט, כ'האב שוין גערעדט דערוועגן, יעצט די צוויי מענטשן, איינס איז די דאבשינער, דאס איז ראובן בראך'ס זון, ער באגראבט אלע טויטע, און אויכעט דער נייער אלעסקער רבי בערל אשכנזי, האבן געפירט אינאיינעם א טאנץ.

בקיצור ביי דעם טאנץ זעהט מען ווי דער אלעסקער רבי, דער נייער אלעסקער רבי, טרינקט לחיים, דארט ס'איז לעבעדיג, אזא פנים טראגן מיר. אבער איך וויל דיר זאגן. דובשינער רבי, איך בין דיר נישט מוחל, האסט מיר געזאגט אין צפת עיר הקודש גייסט מיך לאזן דאווענען ביי דיר אין בעסמעדריש, און דו האסט מיך נישט גערופן, דו לאזט מיך נישט, ס'איז נישט אמת, ביסט א ליגנער, און. ביז ווילאנג דאס איז נישט פאררעכטן, איך בין יעצט אויכעט אין ארץ ישראל, און ביז ווילאנג דאס איז נישט פאררעכטן דאס זאלסטו וויסן, זאלסט געדענקען דיין זינד, איך זאג קיינמאל נישט קיין הספד אויף קיינעם, פארוואס האב איך געזאגט אויף דיין טאטן א הספד, ווייל איך האב מיך געוואלט חנפ'נען צו דיר, איך האב געוואלט זיין דיין פרענד, איך האב געוואלט זאלסט מיך לאזן דאווענען ביי דיר אין שול, עניוועי, אין קראון הייטס איז געווען איינער האט זיך גוט אנגעשיקערט, ער איז נישט אינגאנצן שפוי בדעתו, און ער האט גענומען א חבר זיינעם און ער האט אים אפגעשטאכן, ברוך השם יענער איז געבליבן לעבן, אבער. כ'האב ווען געזאגט מען דארף זייער וואטשען פאר דעם פייער און מיט שיסן פייער און מיט די אלקעהאל דרינקס און אזוי ווייטער. יעצט איז דא נאך איינער אין די טווין סיטיס דאס איז אין סענט פאול אין מינעסאוטע. קיצור וואס ער האט נעבעך געטון איז ער האט אימפרעגנענטעט נעבעך אן עלעוו יעריג מיידל. ס'איז ממש אן אומגליק. כ'האב ווען געזאגט מען דארף זייער זייער וואטשען אויף קינדער. די וועלט איז משוגע, די גאס איז משוגע און פארטיג. ווייניג. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל היינט באקומען שוין די מיידלעך די וועסט פריער און ממילא ווערן זיי נעבעך פרעגנענט פריער אויכעט ביי א רעיפ און די מעין טינג איז טאמער חלילה איינער איז גערעיפט דארף מען גראד לויפן אין שפיטאל און מען דארף אים אויסקלינען. יעצט ס'איז דא איינער וואס האט געשריבן אן ארטיקל אינעם דעילי נוז, זייער א מיעסע ארטיקל, ס'איז פון א קאפל ס'איז איינער האט געהאט א ביזנעס ער. מיט די סעקרעטערי געוואוינט, ס'איז א מורא'דיגער חזר'ישער ארטיקל און ער זאגט דארטן אז די אידן גלייבן נישט אין די אלע זאכן וואס מען לערנט מיט זיי, מען דארף זיין אפגעהיטן, בייטאג מאכן זיי זיך אויף ווי זיי זענען ערליך, נאכדעם ביינאכט טוען זיי כל דבר אסור, ס'איז דא א טיעם, א מאן און א פרוי, זיי כאפן אריין אנדערע, און ס'איז נעבעך אן אומגליק, רבותי לאמיר נישט פארלירן אונזער שיינעם אידישן פנים, ווייל אז אונז פארלירן מיר עס, איז כביכול דער אייבערשטער פארלירט זיין פנים אויכעט. א גוטן און א פרייליכן שבת.